דאס איז דער דרוש וואס איז וואס ברענגט ארויס וואס איז דער עיקר ענין פון פורים. דער רבי ברענגט אסאך מאל אז אלע אנדערע ענינים פון פורים זענען נאר זענען מסתעף פון דעם ענין וואס דער אלטער רבי איז מבאר דא אין דעם מיימר. דער עיקר ענין פון פורים איז וואס דער אלטער רבי איז מבאר דא איז לאמיר אנהייבן מיט דעם מאמר דערנאך וועט מען איבערהיפען און אנקומען צו דעם קטע וואס ער רעדט בנוגע צו פורים.

ועם כל זה, וודאי אין לבסומי כל כך, כמו שכתב הרמב ם גבי שמחת יום טוב לא ימשך ביין, ס'איז דא א גאנצע הגבלה ווי מ'דארף זיך פרייען יום טוב, מ'קען זיך נישט גלאט אזוי פרייען, און דווקא די שמחה פון פורים איז א שמחה גדולה אסאך גרעסער פון די שמחה פון יום טוב, הגם עס איז נאר א חיוב דרבנן, משא כ די שמחה פון יום טוב איז א שמחה דאורייתא. איז אלטער רבי פרעגט מפני מה שמחת פורים גדולה הרבה משמחת יום טוב שנעשה בהם ניסים לאבותינו כמו בפסח קריעת ים סוף ובשבועות מתן תורה. די ערשטע זאך איז אז לכאורה על פי סברא וואלט די שמחה פון יום טוב פון פסח און שבועות געדארפט זיין גאר אסאך גרעסער פון די שמחה פון פורים. וואס איז די שמחה פון א אידן? די אלע שמחות און ימים טובים זענען פארבונדן מיט דעם וואס מיר פרייען זיך ווייל דער אייבערשטער האט אונז אויסגעקליבן אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, מיר פרייען זיך מיט דעם וואס מיר זענען אידן און מיר זענען נתקרב געווארן צו עבודת ה' יתברך, דאס איז די פרייד פון א איד, דאס איז די שמחה פון יום טוב, דאס איז די שמחה פון עבודת ה', דאס איז די שמחה פון יום טוב, ווי דער רמב ם זאגט. אין עטליכע פלעצער אז די שמחה פון ימים טובים מיט דער שמחה וואס א איד פריידט זיך מיט דעם וואס ער האט דעם זכות דינען דעם אייבערשטן, דאס איז דער שמחה פון יום טוב. און לכאורה ווען ער האט זיך אנגעהויבן אין דעם ענין אז ווען איז ווען זענען אידן געווארן אידן, ווען זענען מיר נתק ווען ווען האבן מיר געקראגן די תורה, איז דאס פארבונדן מיט ימים טובים פון פסח און שבועות און סוכות, יעמאלט פראווען מיר יציאת מצרים, מען פראוועט קבלת התורה, מיר פראווען דאס וואס מיר זענען נתקרב געווארן צום אייבערשטן. וואס איז געטראפן פורים אין דעם זין? פורים איז סך הכל געווען א הצלה גופנית, וואס איז געווען א סכנה אויף די, אויף, עס איז געווען א גזירה להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, און זענען ניצל געווארן פון דעם סכנה, סכנה, דאס איז נישט קיין, דאס איז, אבער עס איז נישט נתחדש געווארן עפעס אין דעם קשר פון די אידן מיטן אייבערשטן, וואס איז, וואס איז דער גרעסער שמחה ביז עד דלא ידע, וואס האט עס בכלל א שייכות מיט שמחת יום טוב? אלטער רבי גיט צו לכאורה איז דער שמחה דאס דער עיקר שמחה וואס איז דא ביי יום טוב איז נעשה בהם ניסים לאבותינו זענען נתקרב געווארן צום אייבערשטן נישט גלאט עפעס א שמחה דערנאך זאגט ער ווייטער במילא חוץ פון דעם וואס איז געטראפן אויף פורים איז בנוגע צו פסח און שבועות שבועות איז דאך מתן תורה דאס איז דאך דער אמת'ער שמחה און פסח איז קריעת ים סוף, דאס איז דאך דער אמת'ער שמחה, און פורים איז סך הכל געווען א הצלה גופנית, און נאך מער, במילא הרי הימים טובים קדושים יותר שאסורים בעשיית מלאכה, משא כ בפורים דמרדכי גזר ולא קיבלו עלייהו, על כל פנים איז בנוגע צו די טעג אליין איז דאך ימים טובים אסאך העכערע טעג ווי פורים, און די שאלה איז ווי קומט עס אז דער שמחה פון פורים איז גדולה הרבה משמחת יום טוב. זאגט ער ויובן בהקדים איז דא הייבט ער אן מבאר זיין בעצם איז פורים איז נישט גלאט אזוי א סכנה אז ס'איז געווען וואס איז געווען דער עיקר וואס איז די יום טוב פון פורים נישט גלאט אזוי וואס איז געווען א סכנה להשמיד להרוג ולאבד און מ'איז ניצל געווארן פון דעם סכנה נאר אין פורים האט זיך אויפגעטאן גאר א ספעציעלער סארט ענין בנוגע צו אידן בנוגע צו אונזער אונזער אידישקייט פשוט בנוגע צו קבלת התורה דאס זאגט ער ויובן בהקדים ענין וקבל היהודים את אשר החלו לעשות דער אלטער רבי טייטשט אפ וואס מיינט עס אז אידן האבן מקבל געווען דאס וואס זיי האבן אנגעהויבן טון, וואס הייסט אז מען האט אנגעהויבן טון, די פירוש החלו היינו בשעת מתן תורה, און ס'איז וקבל היהודים ווען איז געווען, ווען האט מען מקבל געווען, ווען האט מען גוט אנגענומען דאס וואס מען האט אנגעהויבן מתן תורה, איז דאס געווען פורים צייט, מתן תורה האט מען סך הכל אנגעהויבן מקבל זיין די תורה, מען האט אנגעהויבן, מען האט אנגעהויבן דינען דעם אייבערשטן, אבער ווען האט מען, ווען האט מען באמת מקבל געווען עבודת השם, ווען האט מען באמת מקבל געווען די תורה, דאס איז געווען ערשט פורים צייט. ווי די גמרא זאגט קימו וקיבלו כמאמר רז"ל על פסוק קימו וקיבלו היהודים קימו מה שקיבלו כבר וואס וואס איז דער אויפטו פון וואס איז טאקע געווען פורים וואס איז נישט געווען ביי מתן תורה זאגט ער כי בשעת מתן תורה כפה עליהם הר כגיגית ומכאן מודעא רבה לאורייתא אלא דהדר קבלוה בימי אחשורוש ברענגט ער וואס די גמרא זאגט אז מתן תורה איז די קבלה געווען מתוך כפייה ווען איז געווען די קבלה פון אידן ברצון, ווען האבן מיר ווילענדיגערהייט אנגענומען די תורה, דאס איז געווען דווקא בימי אחשורוש, איז קומט דאך אויס אז דער קימו, די קבלה אדער דער קיום, דער קיום און די גמר הקבלה פון קבלת התורה איז געווען נישט שבועות נאר עס איז געווען דווקא פורים. יא. איז דאס גוט? יא. דאס איז שוין דער פתח צו מבאר זיין וואס איז דער יסוד השמחה הגדולה פון פורים. דער יסוד השמחה פון פורים איז וואס יעמאלט איז געווען דער קיום פון קבלת התורה, די גמר הקבלה וואס אידן האבן מקבל געווען די תורה. דאס איז נאכאלץ נישט מבאר פארוואס איז דער שמחה באין ערוך צו די אנדערע יום טובים. ס מתן תורה איז געווען על כל פנים די התחלה איז געווען שבועות. מ'זאגט דאך אז פורים איז צו אן אנדערע סארט שמחה בכלל עד דלא ידע דארף מען דאך מבאר זיין אז ס'איז גאר אן אנדערע סארט ענין, גאר אן אנדערע סארט ענין, ס'איז נישט נאר א גמר פון די קבלת התורה פון שבועות. דאס דארף מען מבאר זיין. אבער על כל פנים דאס איז שוין א פתח צו פארשטיין אז פורים איז נישט גלאט געווען עפעס א נס פון הצלה גופנית נאר ס'האט זיך אויפגעטאן א ענין בנוגע צו אידן'ס התקרבות צום אייבערשטן. יעמאלט איז ערשט געווען דער קיום. און די גמר הקבלה יעמאלט האבן אידן אנגענומען אויף זיך מרצון קבלת התורה. וצריך להבין, אקעי די אלטער רבי פרעגט א שאלה אזוי, צריך להבין מפני מה נחשב מה שכפה עליהם הר כו' יותר אונס ממעשה אחשורוש. דאס דארף מען פארשטיין די שאלה, די אלטער רבי בפשטות פרעגט לכאורה אזוי ווי דאס אז די אייבערשטער האט כופה געווען א הר אויף אידן איז געווען א כפייה זיי האבן נישט געהאט קיין ברירה אז זיי וואלטן נישט מקבל געווען די תורה וואלטן מ'האט זיי אונטערגעגראבן תחת ההר. איז על דרך זה, וואס איז געווען, וואס האט מען, וואס האט מכריח געווען אידן בשעת הגזירה, וואס האט זיי מכריח געווען מקבל זיין די תורה, וואס האט זיי מכריח געווען מקבל זיין די תורה, ווייל ס'איז געווען א גזירה, ס'איז געווען א גרויסע גזירה, אידן ווייסן אז בשעת ס'איז דא א גזירה דארף מען מפשפש זיין במעשים, דארף זיך צו צוריק אומקערן צום אייבערשטן, איז דאס וואס מ'האט זיך אומגעקערט צום אייבערשטן איז געווען מצד דערויף וואס ס'איז געווען א גזירה, ס'איז געווען מאונס, אידן האבן אז ס'וואלט געווען תלוי אין זייער וועלן, וואלטן זיי ממשיך געווען הנאה האבן פון עולם הזה, נהנו מסעודתו של אותו רשע, די איינציגע טעם וואס ס'האט זיך געביטן די וועגן ווייל ס'איז געווען א גזירה, און מרדכי האט זיי מעורר געווען אז ס'דא א גזירה דארף מען דאווענען צום אייבערשטן, מען דארף מתענה זיין און תשובה טון, און לכאורה יעמאלט אויך די קבלה איז געווען נישט מרצון נאר ווייל ס'איז געווען א הכרח, ס'איז געווען א גזירה, אויך מצד גזירת אחשוורוש, וואס איז דער גרויסער אויפטו פון פורים? איז די ערשטע זאך איז מבאר אז והנה מתחילה צריך להבין מהו ענין מתן תורה איז בעצם דאס איז בעצם איז די גאנצע זאך א פלא דאס איז דאס איז באמיתית הדברים דער גאנצער ענין איז א פלא אויב מיר זאגן אז בשעת מתן תורה האבן אידן מקבל געווען די תורה בכפייה נישט מרצון מה שאין כן דווקא פורים צייט יעמאלט איז געווען מרצון און דער פלא איז אז לכאורה ווען איז געווען דער צייט ווען האבן אידן געזען די גרעסקייט און די גדלות פון אייבערשטן, ווען האבן זיי געזען די הפלאה פון אלוקות, דאס האבן זיי געווען בשעת מתן תורה, יעמאלט איז געווען קריעת ים סוף, מען האט געזען וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, מען האט געזען די מכות און קריעת ים סוף, עס איז געווען התגלות אלוקות ביי קריעת ים, מען האט געזען די גרעסקייט פון אייבערשטן. דערנאך האט מען געזען אז בשעת מתן תורה אז דער אייבערשטער איז דער אייבערשטער, דער אייבערשטער אראפ אויפן בארג און כל פמליא שלו, און יעמאלט האט מען געדארפט מכריח זיין אידן מקבל זיין די תורה, דאס וואס א איד האט, דאס וואס זיי האבן אנגעהויבן דינען דעם אייבערשטן, דאס האבן זיי נישט געוואלט, אז מען האט זיי געבעטן צו איר ווילט דינען דעם אייבערשטן צו נישט, וואלטן זיי געזאגט אז מצד אונזערס וועגן וואלטן מיר בעסער געבליבן פרייע מענטשן, מען האט נישט געוואלט דינען דעם אייבערשטן. דווקא פורים צייט, הגם אז יעמאלט בשעת מתן תורה איז דאך אידן האבן געזען דעם גרעסטן עילוי און הפלאה פון אלוקות, יעמאלט האבן זיי געזען ערשט די רייכקייט פון געטליכקייט, מען האט געזען זיין גבורה, מען האט געזען זיין גדלות, דאס האט זיי נאכנישט נאכנישט מעורר געווען דעם רצון דינען דעם אייבערשטן. דווקא פורים, וואס יעמאלט איז דאך געווען א זמן פון הסתר, ס'איז געווען א זמן וואס מ'האט נישט געזען די הפלאה פון געטליכקייט, און דווקא יעמאלט האט מען מקבל געווען אלוקות ברצון, יעמאלט, דווקא יעמאלט האט מען מקבל געווען דעם ענין פון דינען דעם אייבערשטן ברצון. דאס איז דער פלא בעצם וואס מ'דארף פארשטיין. איז פריער גיבט ער, איז ער מבאר מהו ענין מתן תורה. נאכדעם וואס ער וועט מבאר זיין וואס איז ענין פון מתן תורה, וועט ער יעמאלט ערשט פארשטיין פארוואס בשעת מתן תורה איז געווען בדרך כפייה, און וואס האט זיך אויפגעטאן פורים אז ס'איז געווען מרצון. און די אלטער רבי גיט אוועק א גאנצע אריכות וואס איז ענין פון מתן תורה, איך וועל נאר זאגען אויסענווייניג דער נקודה וואס די אלטער רבי רעדט אביסעל און מען זאל מען זאל אננעמען דעם המשך, מיר וועלן ממשיך זיין אויף דעם אויף דעם אויף דף צדיק ח' דעם טור ד' והנה ישראל, אבער איך וועל נאר איבער זאגען א נקודה וואס די אלטער רבי רעדט צו פארשטיין דעם המשך, די אלטער רבי רעדט אזוי, לאמיר לאמיר דאס זאגן די אלטער רבי רעדט זייער א הויכע ענין אין וואס איז די ענין פון מתן תורה, זייער א הויכע דרגה. דער אלטער רבי זאגט אז תורה ווערט אנגערופן משל הקדמוני, זאל איך פריער זאגן וואס איז דער פשטות הענין און וואס איז דער אלטער רבי, וואס פאר א דרגה רעדט דער אלטער רבי, אזוי פארשטייט מען בדרך כלל שטייט בנוגע צו מתן תורה בנוגע צו יציאת מצרים מתן תורה דאס וואס אידן זענען געווארן א עם שטייט מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון אז דער אייבערשטער האט גענומען אידן מקימי מעפר דל אידן זענען געווען א כפשוטו מ'איז געווען מושקע אין ערות הארץ אין מצרים, די אייבערשטער האט זיי אויפגעהויבן, מאשפות ירים אביון להושיבי עם נדיבים, און האט זיי מקרב געווען און מכניס געווען תחת כנפי השכינה, געגעבן זיי זיינע מצוות און זיי מקרב געווען צו געטליכקייט. איז די פשטות הדבר, איז דאס על דרך, איז דאס על דרך, איז דאס על דרך, על דרך בנוגע צו א, מ'זאגט סתם א נארמאלע מענטש, א מענטש, א מענטש ווייס אויף זיך, סתם א מענטש, א מענטש ווייס אויף זיך וויפיל כוחות ער האט, וויפיל חושים ער האט, ער ווייס אז אויב ער וועט אנהייבן למשל א ביזנעס פאר זיך וועט ער נישט אזויפיל מצליח זיין מיט זיינע אייגענע כוחות, בשעת ס'איז דא עפעס א צווייטער מענטש וואס ער איז א גאר א גרויסער מוצלח און ער האט א גרויסער פעקטארי, א גרויסער א גרויסער איש מצליח, אז איך וועל ארבעטן ביי איהם, יעמאלט איך וועל האבן א חלק אין זיין גרויסן פירמע, יעמאלט וועל איך זיין וועל איך זיין א חלק פון גאר א גרויסע זאך. יעמאלט וועט ער וועט ער העכער ווערן, ער וועט זיך אליין בלייבן אזוי פאר זיך און און עפענען א פירמע פאר זיך אליין, ער וועט זיין זיין אייגענע באלעבאס, וועט ער בלייבן וועט ער וועט ער בלייבן בקטנות, וועט ער בלייבן בהגבלה, אז ער ווערט א חלק פון א גרויסע פירמע, פון א גרויסע פעקטארי, יעמאלט האט ער האט ער האט ער א חלק אין גאר א גרויסע זאך, ווערט ער ווערט ער א חלק פון א פון א פון א זאך וואס איז מצליח, יעמאלט ווערט ער אויפגעהויבן. איז על פי פשטות איז די זעלבע זאך מקימי מעפר דל, אידן אליין זענען געווען קליין, יעדער מענטש האט זיך זיין זיין שכל און זיינע מידות, און ער קען משקיע זיין זיין שכל און מידות אין אין זיינע אייגענע זאכן וויפיל זיין אייגענע קאפ פארשטייט, וויפיל ער פארשטייט וואס איז ווערד אריינלייגן אין זיין קאפ און וואס איז ווערד אריינלייגן אין זיין לעבן. בשעת ס'איז געקומען מתן תורה, דער אייבערשטער האט אונז מגלה געווען, דער אייבערשטער האט אונז באוויזן דער אמת'ער גליק, דער אמת'ער רייכקייט און דער אמת'ער מטרה פון לעבן, האבן אידן דערזען וואס איז דער אמת'ער ווערד פון לעבן אויף דער וועלט, און דער אייבערשטער האט זיי באוויזן וואו איז דער ריכטיגסטער און בעסטער ארט וואו צו משקיע זיין דעם שכל, און וואו צו משקיע זיין די מידות מיינע, און וואו צו משקיע זיין זיינע מעשים, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א תורה, דאס איז דער גליקליכסטער זאך וואס איז דא, כי טוב סחרה מכל סחורה, עס איז נישטא קיין בעסערע סחורה, עס איז נישטא קיין בעסער וועג אויסנוצן דעם לעבן אנדערש ווי תורה און מצוות. דאס איז על פי פשט, א איד ווייסט מיט זיך אליין מיט זיין אייגענע קאפ וועט ער קיינמאל נישט צוקומען צו לעבן א מוצלח'דיגע לעבן ווי עס וואלט באדארפט צו זיין בשעת עס איז געווען מתן תורה, יעמאלט האט דער אייבישטער געגעבן דער אידן דעם בעסטן סחורה אויף וואס אריין משקיע זיין זיינע כוחות, ורוממתנו מכל המעשים האט ער אונז מרומם געווען. אן מתן תורה וואלטן מיר געלעבט, וואלטן מיר גלאט געלעבט אין קטנות, וואלטן מיר געלעבט אין קטנות כפשוטו, וואלט יעדער איינער משקיע געווען אין לעבן ווי ער פארשטייט וואס לעבן איז, בשעת ס'איז געווען מתן תורה האט דער אייבערשטער אונז אויפגעהויבן, אויפגעהויבן צום לעבן, דעם אמת'ן לעבן, אויפגעהויבן צו אריינלייגן אונזערע כוחות אין אמת'ע קדושה, אין אמת'ע רוחניות, אין דעם אמת, פשוט אין דעם אמת. דאס איז על פי פשטות, דאס איז על פי פשטות די מושג פון מתן תורה, א איד האט זיינע כוחות, זיינע חושים, און דער אייב, דורך תורה, דאס איז דער בעסטער ארט וואו צו משקיע זיין זיינע כוחות און זיינע כשרונות. און מיט דעם פארבינדט ער זיך און לעבט דעם אמת'ן תכלית וואס ער קען לעבן אויף דער וועלט, דאס איז איין וועג. דערנאך איז דא עפעס, דערנאך, דערנאך איז דא א העכערע ענין אין מתן תורה. מתן תורה איז געווען, מען זאגט, אידן זענען געווארן עבדים, מען האט געזאגט נעשה ונשמע. וואס הייסט נעשה ונשמע? ס'איז דא אמאל א העכערע זאך, ס'איז דא אמאל א זאך וואס א מענטש דערהערט אז ס'איז דא עמיצער וואס איז אינגאנצן באין ערוך צו אים. מיר לעבן נישט אזויפיל מיט די מושגים, אבער ס'איז א זאך וואס מ'קען באגרייפן וואס דאס איז, הגם אז אין אונזער אין אונזער לעבן האט מען האט מען עס נישט אזויפיל, אבער ס'איז דא אמאל דער מושג פון א עבד שטייט, וואס איז דער מושג פון א עבד? ס'איז דא אמאל א מענטש זעט אז ס'איז דא א געוויסער מענטשן וואס איז באין ערוך צו אים, האט מורא'דיגע מעלות, מורא'דיגע כשרונות, א מורא'דיגע חכם גדול, און ער און ער און ער איז אינגאנצן ער וועט קיינמאל נישט צוקומען צו יענעם מענטשן, ער איז אינגאנצן באין, יענער איז אינגאנצן באין ערוך צו אים, און ער מיט ער האט גארנישט וואס צו צוגעבן צו יענעם, ער איז א קליינער מענטש, ער האט נישט, ער האט קיין זאך נישט וואס צו צוגעבן צו אים, זיין ק, יענער דארף נישט האבן נישט זיין קאפ און נישט זיין הארץ, ער קען גארנישט נישט צוגעבן צו אים, אבער ער וויל האבן א חלק אין דעם איש המופלא, אין דעם מורא'דיגן מענטשן, איז גיט ער זיך איבער צו אים, ער איז זיך מתמסר אינגאנצן צו אים. ער גיט זיך איבער צו אים, ער גיט זיך איבער צו אים, ער איז מבטל זיין קאפ, ער איז מבטל זיין הארץ, ער גיט זיך איבער אינגאנצן אז יענער זאל מיר פירן בכלל. איך וועל טון דאס וואס ער הייסט, איך עקזיסטיר נישט בכלל. א מענטש גיט זיך איבער אלס עבד הייסט אז א מענטש איז מוותר אויף זיין אייגענעם 'איך', ער ווארפט זיך אינגאנצן אוועק, זיינע השגות און זיינע געפילן, ער וויל נישט, ער וויל נישט לעבן מיט זיינע השגות און זיינע געפילן, ער ווייסט אז יענער איז באין ערוך גרעסער פאר אים, און וויפיל זיין שכל וועט פארנעמען איז דאס צו בקטנות ווי יענעמ'ס לעבן איז וויל ער זיך אוועקגעבן, אוועקגעבן פאר יענעם, דאס איז די מושג פון עבד, א מענטש איז זיך מתמסר אינגאנצן און גיט זיך איבער צו א מענטש וואס איז באין ערוך גרעסער, איז על דרך לא זאגט מתן תורה אידן האבן דערהערט די הפלאה פון אלוקות, דער אין ערוך וואס דער אייבערשטער איז באין ערוך צו אלץ, שאין ערוך לך, אז וויפיל וויפיל מען וועט וויפיל מען וועט מתבונן זיין און וויפיל מען וועט נוצן די הארץ און די קאפ איז דאס באין ערוך צו געטליכקייט. האבן אידן געזאגט, האבן זיך אונטערגעווארפן פארן אייבערשטן, נעשה ונשמע, מען האט זיך אונטערגעווארפן, מוותר געווען די אייגענעם שכל, מוותר געווען די אייגענע מידות, אז מיר זענען, מיר זענען דיינע, ווי איר ווילט מיט אונז, אזוי וועלן מיר טון, האבן זיי זיך איבערגעגעבן צום אייבערשטן למעלה מטעם ודעת, שטייט אמאל, דאס איז נעשה ונשמע, מען האט מוותר געווען זייער שכל, אין דעם ערשטן אופן איז פשט בשעת א מענטש גייט ארבעטן אין א גרויסע פירמע, איז גייט ער ארבעטן פאר זיין אייגענעם תועלת, ער, ער, ער איז א גוטער ארבעטער, איז ער קען ארבעטן זיין ארבעט פאר זיך אליין, און ער קען ארבעטן זיין ארבעט און זיינע כוחות אויסנוצן פאר א גרעסערע מענטשן. אבער יעמאלט ער האט זיינע כוחות און זיינע חושים, ער וויל נוצן זיינע כוחות און זיינע חושים פאר א גרעסערע מענטשן, א גרעסערע פירמע. אין דעם אופן איז דער פשט בשעת א מענטש דערהערט אז ס'דא אימיצער וואס באין ערוך צו אים, וואס זיין שכל און זיינע מידות, האבן קיין באטרעף נישט לגבי דעם גרויסן מענטשן, און ער וויל האבן א שייכות מיט אים, ער ווייסט אז יענער איז אזא מופלג, ער וויל האבן א שייכות מיט אים, רופט עס ארויס ביי אים א ביטול אז ער וויל זיך אינגאנצן איבערגעבן צו אים, פארלירט ער זיך לגבי אים. נישט, נישט, דער תנועה דא איז נישט אז ער גיבט זיך איבער, אז ער וויל זיך אויסנוצן און זיך זיך אויפהייבן מיט דעם וואס ער וועט ארבעטן ביי יענעם, ער וויל פארגעסן וועגן זיך, ער וויל ווערן א חלק פון יענעמ'ס הפלאה. ווי ווערט ער א חלק פון יענעמ'ס גרויסקייט מיט דעם וואס ער לאזט, וואס ער געבט אוועק פון זיך? ער איז זיך מבטל, ער איז זיך, ער איז, ער גיבט זיך איבער, ער געבט אוועק פון זיך און גיבט זיך איבער צו יענעם. דאס, דאס איז א תנועה פון עבדות. ס'איז נעשה ונשמע. און דער אלטער רבי רעדט דא גאר א, גאר א העכערע, נאך א העכערע דרגה אין וואס איז געטראפן מתן תורה. דער אלטער רבי זאגט דא אז אפילו אין דעם צווייטן דרגה,

אז ער האט קיין ערך נישט צו יענעם, דאס רופט ארויס ביי דעם מענטשן, און ער וויל דאך האבן א חלק מיט דעם גרויסקייט, איז דאס רופט ארויס ביי אים א תנועה אז ער זאל זיך איבערגעבן אינגאנצן צו אים, ער זאל זיך פארלירן צו אים. אבער פארוואס וויל ער זיך איבערגעבן צו אים? ווייל ער דערהערט זיין הפלאה און זיין רייכקייט. איז דאס כל זה במה דברים אמורים, אויב ס'רעדט זיך וועגן א מופלא, ס'רעדט זיך וועגן א זאך, וועגן א הפלאה וואס א מענטש קען האבן א תפיסה אין דעם. קען האבן א תפיסה אין די זאך איז באין ערוך צו אים, טאקע באין ערוך צו אים, וואס דערפאר איז דאס אזא מין סארט זאך וואס אויסנוצן וואס זיין קאפ דארף, וואס זיין אייגענע כשרונות דארף נישט האבן, פאר יענעם מענטש דארף נישט האבן זיין אייגענע כוחות ווייל יענער מענטש איז נעלה באין ערוך פון אים, אבער ס'איז א הפלאה, ס'איז א מעלה וואס א מענטש קען האבן א באגריף אין דעם, קען האבן א באגריף אין דעם אין ערוך, און מיט דעם וואס ער איז זיך מתמסר, ער גיט זיך איבער צו אים, מיט דעם האט האט ער א חלק אין יענעמ'ס גדלות. מיט דעם וואס ער, מיט דעם וואס ער גיט זיך אוועק, וואס ער לייגט זיך אוועק אן א זייט, און ער גיט איבער זיינע שכל און זיינע מידות, ער לייגט, ער לייגט זיי אוועק אויף א זייט, און ער גיט זיך איבער צו אים, מיט דעם ווערט ער פארבונדען מיט יענעם גדול, מיט יעדעם, מיט יענעם מופלא, מיט יענעם גרויסן מענטשן. זאג מתן תורה זאגט, מען זאגט תורה איז משל הקדמוני, תורה איז, ווער איז מלובש אין תורה, דעם אייבערשטן אליין, דער אייבערשטן אליין, וואס נישט, וואס אפילו דער אין ערוך זיינע קען מען אויך נישט דערהערן. ס'איז דא א דרגה וואס א איד וויל זיך מתקרב ווערן צו תורה און מצוות ווייל ער ווייס אז דאס איז דער כי טוב סחרה מכל סחורה אז דאס איז דער בעסטער זאך אויף דער וועלט און עס איז נישטא קיין בעסערע ארט וואו איך דארף זיך משקיע זיין ס'איז ער דערהערט אז דאס איז דער בעסטער זאך דאס איז אין לשון החסידות ווערט עס אנגערופן ממלא כל עלמין דאס הייסט א איד האט א באגריף וואס איז געטליכקייט וואס איז דער תכלית ההפלאה פון געטליכקייט און ער איז מחליט אז ער וועט זיך אליין איבערגעבן זיינע כוחות און חושים אויף עבודת השם יתברך דאס איז ממלא כל עלמין.

איז מיט דעם וואס ער גיט זיך, וואס ער איז זיך מתמסר צו אים, וואס ער פארלירט זיך לגבי אים, ער איז זיך מתבטל לגבי אים, איז מיט דעם, מיט דעם פארבינדט ער זיך מיט דער דרגה פון אלוקות וואס איז באין ערוך. און דער אלטער רבי זאגט, דאס איז אלץ, דאס איז נאך אלץ נישט וואס איז זיך אויפגעטון מתן תורה, דאס איז אלץ געווען נאך פאר מתן תורה, ווייל די ביידע דרגות זענען ביידע עניינים וואס א נברא, א מענטש, קען האבן א באגרייף אין וואס איז געטליכקייט.

נאך פאר אפילו זאגען א וועלט האט נישט קיין באטרעף לגבי ער אליין, און די דרגה פון אלוקות קען מען קיין השגה נישט האבען אין דעם, ווייל יעדער השגה וואס א נברא האט איז אויב ער האט א השגה אין דעם איז עס שוין ווי אלוקות ווערט נרגש ביי א נברא, איז דאס שוין נישט דער קדמון, דאס איז נישט ווי דער אייבישטער ווי ער איז אליין, ווי ער איז די אמת'ע פריערדיגע, אמת'ע פריערדיגע איז ווי ער איז אליין, קדמונו של עולם, ווי ער איז פאר וועלט, ווי ער איז אינגאנצען ווי ער איז פאר זיך אליין. איז דער מענטש האט קיין באטרעף נישט, דארטן עקזיסטירט קיין זאך נישט אויסער אים אליין ממש, ס'עקזיסטירט אויך נישט דאס וואס ער איז, וואס ער איז גאר א מופלא'דיגער, אויך דער ענין איז אויך ערשט נתחדש געווארן מיט דעם וואס איז באשאפן געווארן א וועלט, און דער אייבערשטער איז זיך נתצמצם געווען אויף צו באלייכטן די וועלט, אויף צו מאיר זיין לפי ערך העולם, קדמונו של עולם איז ווי אלוקות שטייט אין זיך אליין וואס איז דא נאר דער אייבערשטער אליין, קיין הרגש נישט און קיין השגה נישט, קיין הפלאה נישט, דער אייבערשטער אליין. און דאס איז צו אידן נמשך געווארן מתן תורה, דאס איז און דאס איז דער אמת'ער נעשה ונשמע, דאס איז אז ס'איז נתגלה געווארן צו אידן דער דרגה פון אלוקות, דער קדמונו של עולם ממש, וואס איבערגעבן זיך צו אים, זיך מתמסר זיין צו אים, נתבטל ווערן, נעמט נעמט אים אויך נישט. איבערגעבן זיך צו אים איז אויך נישט קיין כלי צו נעמען דער קדמונו של עולם, ווייל איבערגעבן זיך איז אויכעט א תנועה וואס א נברא גיט זיך איבער צום אייבערשטן. דער קדמונו של עולם איז דער אייבערשטן אליין, וואס קיין שום השגה און קיין שום הרגש, קיין שום תנועה פון עבודה קען נישט אנקומען אהינצו. און דאס איז דער משל הקדמון, דאס איז דאס אין מתן תורה. איז דערפאר זאגט דער אלטער רבי, מצד דעם, דאס איז דער אמת'ער מקים ומעפר דא. אין די ערשטע צוויי דרגות איז דאס איז דאס נישט קיין אמת'ער מקים ומעפר דא, ווייל סוף כל סוף ס'רעדט זיך וועגן א דרגה וואס א איד האט עפעס א באגריף אין דעם. א איד האט א תפיסה אין דעם, איז לגבי דעם איז נישט קיין אמת'ער דל. דער אמת'ער מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון איז, דער אלטער רבי ברענגט אין תניא א משל אין פרק מ ו בנוגע צו מתן תורה, על דרך וואס ס'איז דא א מענטש א נבזה, פרק מ ו, א נבזה ושפל אנשים, וואס ער דרייט זיך און ער דרייט זיך אין מיסט, און זיין גאנצע השגה איז, די גאנצע מושג פון לעבן זיין איז שמוציגקייט און מיסט, דאס דאס איז ביי אים זיין געשמאק, ער דרייט זיך אין מיסט, און מיט פון דעם האט ער הנאה, דאס איז ביי אים זיין געשמאקע עסן, דאס ער ווייסט נישט וואס הייסט ריינקייט, ער ווייסט נישט ער ווייסט נישט פון די גאנצע מושג, זיין לעבן איז ארום ער איז מנוול ומוטל באשפה, און ס'גייט צו אים א מלאך גדול און הייבט אים אויף פון דעם מיסט, און ער און ער ווייזט ער ווייזט אים אויף אז ס'איז דא אסאך א בעסערע לעבן ווי דו מיינסט, מ'קען זיין ריין, און ס'איז דא ריינע עסן, און ס'איז דא געשמאקע עסן, און ער ברענגט אים אריין צו זיך, נישט סתם א גוטע לעבן, נאר א מלכות'דיגע סארט לעבן, און נישט גלאט א מלכות'דיגע סארט לעבן, ער איז מקרב אים צו לעבן א לעבן פון דער זון פון א קעניג, א פרינץ, א בן מלך סארט לעבן, ער נעמט א מענטש וואס האט געהאט קיין מושג נישט אין וואס הייסט לעבן, א מענטש וואס איז געווען מנוול באשפ, מנוול אין מיסט, און דאס איז געווען זיינע גאנצע השגות, זיין גאנצע השגות איז געווען אז אויב ער געפינט עפעס א גוטע שטיקל שטיקל אין מיסט, אט דאס איז געווען זיין גאנצע גליכקליכקייט, דאס איז געווען זיין גאנצע פריד, העכער פאר אים איז נישט געווען נאר געפינען עפעס א שטיקל א שטיקל א שטיקל ליידיגע באטל אין מיסט, און דער מלך הייבט אים אויף, רייניגט אים אויס, וואשט אים אויס, און ער ברענגט אים צו אן אנדער סארט לעבן, א לעבן פון א פון א ארמין א מלך א לעבן פון דער בן מלך דאס איז דער משל פון קריאת ים סוף פון מתן תורה ס'איז דער דער אייבערשטער האט גענומען א איד און ס'איז אזא מין סארט מדריגה וואס א איד האט קיין השגה נישט לגבי האט קען קיינמאל נישט צוקומען צו דער צו דער מדריגה צו וואנען דער אייבערשטער האט אים מקרב געווען דער אייבערשטער האט נישט גלאט אויפגעהויבען א איד'ן צו א דרגה וואס א איד קען האבען עפעס א באגריף פון דעם האט נישט באגריף האט נישט אויפגעהויבען א איד'ן צו א מדריגה צו דער הפלאה פון דער אין־סוף דער אייבערשטער האט אריינגענומען א איד'ן צו זיך אליין דארטן וואו ס'עקזיסטירט נאר ער אליין. דאס איז די גרויסע שמחה, גרויסע פרייד פון מתן תורה. וואס העכער פון דעם קען נישט זיין, אז דער אייבערשטער האט קרבתנו מלכנו לשמך הגדול, דער אייבערשטער האט אונז אויפגעהויבן צו זיין פארבונדן מיט אים אליין ממש, מיט קדמונו של עולם ממש. נו אבער דען איף וואס איז שוין פורים? וואס איז דער פראבלעם? וואס ס'איז לכאורה נישטא העכער פון מתן תורה? און דער אלטער רבי זאגט אזוי, איר קוקט אריין, דער אלטער רבי הייבט אן והנה ישראל. דאס איז אויף עמוד ב'. זאגט והנה ישראל זכו למתן תורה על ידי יסורים דגלות מצרים בחמר ובלבנים והקדימו נעשה לנשמע דער אלטער רבי מבאר בכדי צו זוכה זיין צו מתן תורה אידן זאלן טאקע זיך אויפגעהויבן ווערן צו די קדמונו של עולם האט זיך געמאנט יסורים גלות מצרים דאס איז די ענין פון ביטול פון זיך אינגאנצן נתבטל ווערן זיך פארלירן אינגאנצן והקדימו נעשה לנשמע פארוואס כי אי אפשר להיות גילוי והמשכה מאור אין סוף ברוך הוא אלא במקום שיש בחינת ביטול דווקא. וואו קען א איד האבען א שייכות, מען רעדט דאך, משל הקב ה רעדט מען דאך אז א איד זאל זיך פארבינדען מיט דער דרגה פון אלוקות וואס איז גארנישט נישטא חוץ פון אים אליין, דער קדמונו של עולם. איז בכדי צו זיך פארבינדען מיט קדמונו של עולם דארף א איד זיך זיין זיך אינגאנצען ווערן אויס מציאות. אויב ער איז נאך אלץ פארבונדען מיט זיין אייגענע מציאות קען ער נישט פארבינדען מיט'ן אייבערשטען וואס ווי דער אייבערשטער איז אינגאנצען העכער פון מציאות, ווי דער אייבערשטער איז אין די בחינה פון קדמונו של עולם. אויב ער ליגט נאך אלץ אין זיך קען ער נישט זיין פארבונדן מיטן אמת'ן אלוקות וואס איז קדמונו של עולם, איז דארף ער זיין בחינת ביטול דווקא. לאמיר איבערהיפן די סוגריים. וזהו ענין הקדמת נעשה לנשמע, שהוא בחינת הביטול שמבטל רצונו מכל וכל. אויב האבן זיי געדארפט אינגאנצן נתבטל ווערן, מבטל זיין זייער אייגענעם וועלן אינגאנצן, דער אלטער רבי זאגט אפילו נישט וועלן, אפילו נישט וועלן זיין אויפגעהויבן, אפילו נישט וועלן זיך פארלירן פארן אייבערשטן, דאס האט מען אויך געדארפט מבטל זיין, מען דארף מבטל זיין דעם רצון פון זיין א עבד אויכעט, אינגאנצן פארלירן זיך, אז ער איז, ער איז נישטא. מען רעדט דאך, מתן תורה רעדט מען דאך אז א איד זאל זיך פארבינדן מיטן קדמוני, קדמוני הייסט, דארטן וואו דער אייבערשטער ס'דא נאר ער אליין, ס'נישטא קיין מציאות אויסער דעם, אויב ס'פארבלייבט אפילו נאר דער רצון, א רצון פון זיין איבערגעגעבן צום אייבערשטן, א רצון פאר זיך פארלירן פארן אייבערשטן, איז נאך אלץ דא א מענטש וואס זוכט פארלירן זיך פארן אייבערשטן. נעמט ער נאך אלץ דעם אייבערשטן אין א געוויסן אופן, א געוויסן הרגש, איז דאס נישט קיין כלי צו קבלת התורה. ס'האט געדארפט זיין ער עקזיסטירט נישט בכלל, מכל וכל, ס'איז נישטא זיין, ס'איז נישטא זיין וועלן בכלל, ער עקזיסטירט נישט, אפילו נישט קיין רצון פון וועלן נתבטל ווערן, שמבטל רצונו מכל וכל, כאילו אין לו רצון בפני עצמו, רק שירצה כל מה שהוא רצון העליון ברוך הוא, דאס וואס וואס זאל ער וועלן וואס דער אייבערשטער וויל, נישט ער וויל זיך פארלירן, דער הרגש ער נישט ער וויל זיך פארלירן פארן אייבערשטן, ס'איז דא נאר דער אייבערשטער'ס וועלן, דאס איז די איינציגע זאך וואס עקזיסטירט, נאר וואס ער וויל, וואס איך וויל איז נישטא, קיין הרגש נישט פון א נברא, נאר דער אייבערשטער אליין און וואס ער וויל, דאס איז דאס איז געווען די הקדמת נעשה לנשמע, דאס איז סאגאר א העכערע דרגא אין הקדמת נעשה לנשמע, פשטות פארשטייט מען הקדמת נעשה לנשמע איז אה, ס'קען זיין א פשוט'ער מושג, דער אייבערשטער איז אסאך העכער פון א נברא, דער אייבערשטער איז אסאך העכער פון אונז, איז דארף מען זיך, דארף מען זיך אוועקלייגן דעם קאפ אויף א זייט, איך וועל טון ווי איר הייסט, איך ווייס אז איר פארשטייט בעסט וואס מען דארף טון. א העכערע דרגא קען זיין אז ער ווייס נישט אז דער אייבערשטער פארשטייט בעסט וואס ער דארף טון, ער ווייסט אז דער אייבערשטער איז באין ערוך לך, גיט ער זיך איבער צו אים. דא רעדט מען נאך א העכערע דרגא, נישט ער גיט זיך איבער צו אים, ער איז נישטא, ס'איז דא נאר וואס דער אייבערשטער וויל, דאס איז קדמוני, ס'איז דא נאר דער אייבערשטער אליין.

ועל ידי שהקדימו בחינת נעשה שהוא ביטול זה יוכל להיות ונשמע לקבל הגילוי והאור מאין סוף ברוך הוא. און דאס איז דער, דאס איז דער, לאמיר איבערהיפן די הגהה נאכאמאל. אך הנה די שאלה איז, אט דא הייבט זיך אן די שאלה, די שאלה איז, אויב מתן תורה רעדט מען וועגן משל הקדמוני, און בכדי צו ווערן א כלי צום משל הקדמוני דארף מען זיך אינגאנצן אנווערן, זיך אינגאנצן, אז ס'איז נישטא בכלל דער נברא, אינגאנצן נישט זיין רצון, און ווי קען א מענטש צוקומען צו דעם? ווי קען א מענטש צוקומען צו דעם אז ס'זאל נישט זיין זיין רצון? ווי קען דאס זיין? אויב ס'הייבט זיך אן פון אים, וויל ער דאך, וויל ער דאך זיך אויפהייבן. ווי קען מען ארויסקריכן פון דעם אז ער זאל אפילו נישט וועלן זיין בטל, נאר וואדען, ער זאל נישט וועלן? ווי קען ער בכלל נתקרב ווערן צו דעם ענין? אויב מ'הייבט אן מיט א מענטשן, אלטער רבי זאגט אזוי, ווי קען מען ווערן א כלי צו מתן תורה נאר דורך נעשה ונשמע? און דער אמת'ער נעשה ונשמע מאכט דער כלי צו דער אמת'ער מושג פון מתן תורה דער משל הקדמוני, איז קען קען נישט זיין אפילו דער רצון פון זיין א עבד, איז אויב דער רצון נישט איז ווי ווי קען א מענטש אינגאנצן זיין נישט נישט ער בכלל, אינגאנצן ווערן אויס זיך, אינגאנצן נתבטל ווערן? אויב ס אויב ס אויב ס'הייבט זיך אן פון אים ווייל ער וויל נתבטל איז סוף כל סוף ווייל ער וויל נתבטל ווערן, ווי קען א מענטש צוקומען צו א דרגה אז ס'זאל נישט זיין אים? אויב ער קומט צו צו דעם וויל ער דאך צוקומען צו דעם, איז דאס שוין נאכאמאל אים,

אז מען זאגט ביטול לבעל הרצון. דארט דערמאנט זיך נישט בעל הרצון, ער האט קדמונו של עולם, וואס איז די ווארט דער אלטער רבי נוצט דא? קדמונו של עולם, די אייבערשטער ווי ער איז פאר אלץ, אים אליין. פאר אלץ איז גארנישט נישטא, פשוטו ווי די אייבערשטער איז פאר אלץ, ווי ער איז געווען אליין, און ער אליין, קדמונו של עולם. און דער אלטער רבי זאגט אזוי, אך כדי שיבואו לבחינת ביטול זה דהקדמת נעשה לנשמע, שהרי ביציאת מצרים היו עדיין בבחינת קטנות. דער אלטער רבי פרעגט עס אביסל אנדערש די שאלה, אבער ואיך יבואו לבחינת ביטול גדול כזה, א. הנה לזה היה ענין שכפה עליהם הר כגיגית, ווי דער אלטער רבי שטעלט פאר דעם ענין, אין מתן תורה נישט געווען שייך אז א איד מצד עצמו זאל זיך אויפהייבן און זיין ראוי צו מתן תורה, ווערן א כלי צו תורה דאס האט נאר דער אייבערשטער געקענט מאכן א אידן, כפה עליהם הר כגיגית איז געווען, אנדערש האט נישט געקענט זיין דער סדר פון מתן תורה, א איד זאל מקבל זיין תורה מצד זיך אליין ווייל ער וויל, וואלט ער קיינמאל נישט געווארן קיין כלי צו מתן תורה, ווייל אויב דו ווילסט, אויב דו האסט זיך אויפגעהויבן, איז שוין אלץ סוף כל סוף פארבונדן מיט דיין, מיט דיין השגה, מיט דיין הרגש, מיט דיין רצון, ביסטו, אויב דו ביסט דא, קענסטו נישט ווערן א כלי צו קדמונו של עולם וואס איז נאר דא ער, וואס איז נאר דא דער אייבערשטער, איז דער איינציגער וועג ווי א איד זאל זיך קענען אויפהייבן צו די דרגה פון קדמונו של עולם איז געווען דורכדעם וואס די דרגה איז זיי נתגלה געווען.

זאל ועל כן נקראת כנסת ישראל כלה על שם כלות הנפש כמו שכתוב אחותי כלה מה טובו דודיך מיין וכולי וזהו ענין על כל דיבור פרחה נשמתם שעל ידי הדיבור והגילוי מלמעלה פרחה נשמתם בבחינת ביטול לאין סוף ברוך הוא דאס הייסט ווי איז געווען דער ביטול בזמן מתן תורה דער ביטול איז געווען דער אייבישטער האט געזאגט א דיבור דאס הייסט ס'איז געווען א התגלות פון אלוקות פון ס'איז געווען אנכי השם אלקיך וואס האט זיך געזאגט מיט דעם אנכי השם אלקיך מיט דעם אנכי השם אלקיך האט זיך געזאגט אז ס'איז דא אן אנכי אן אנכי וואס א קדמונו של עולם, בשעת אידן האבן זיי דאס האבן דאס דערהערט דער אנכי איז פרחה נשמתן זענען זיי ארויסגעגאנגען פון זיך, פרחה נשמתן הייסט זיי האבן נישט געוואלט נתבטל ווערן, נישט זיי האבן געמאכט א החלטה אז מיר ווילן זיך איבערגעבן, ס'איז נישט געווען קיין כלות הנפש ווי נדב ואביהוא, נדב ואביהוא האבן זיך האבן זיך אוועקגעשטעלט זיך אויפהייבן זיך נתבטל ווערן צום אייבערשטן, פרחה נשמתן הייסט ס'פרחה נשמתן, ס'האט זיך די נשמה איז איז איז פרחה אז ס'איז נתגלה געווארן דער דיבור מלמעלה דער אנכי השם אלקיך איז געווארן אויס מציאות, ס'איז געווארן אויס מציאות, ס'איז געווארן אויס מציאות אלס תוצאה פון דעם וואס איז נתגלה געווארן דער קדמונו של עולם, אבער זיי אליין האבן זיך נישט אויפגעהויבן צו דעם. דאס איז מתן תורה. וזהו ענין שכפה עליהם הר, כי הר הוא בחינת אהבה עליונה שנקרא הר, כגיגית שהוא בחינת דבר המקיף סחור כל עלמין שעל ידי זה נתעורר בהם האהבה איז דאך דער אלטער רבי איז א באוואוסטע ווארט אז כפה עליהם הר כגיגית איז דער פשט דער אייבערשטער האט איז צו זיי נתגלה געווארן אז דער אייבער דער דער מדריגת ההר פון אלוקות דאס הייסט דער הפלאה דער גדלות פון אלוקות דער רוממות פון אלוקות איז נתגלה געווארן איז נתגלה געווארן צו אידן און מיט דעם זענען זיי נתבטל געווארן דאס האט זיי כופה געווען דער כפייה מיינט נישט אז זיי האבן דאס נישט געטאן נישט ווילנדיגערהייט ס'איז א פלא, זאגן אז אידן האבן נישט געוואלט מקבל זיין די תורה איז א פלא, ס'איז געווען, האבן געזען גדלות הקל און קריעת ים סוף, זיי האבן נישט געוואלט מקבל זיין די תורה, ווי איז שייך זאגן אז ס'איז געווען בדרך כפייה, נאר די פשט איז, וויבאלד אז וואס איז מתן תורה, קדמונו של עולם, וואס איז העכער פון פון ווי די אייבערשטער איז אליין, איז די איינציגע וועג, און א איד איז דאך א מציאות, א מציאות א נברא אין וועלט, איז ווי קען ער צו, און עס איז נישטא קיין וועג אז א מציאות זאל זיך קענען אליין אויפהייבן צו דער מדריגה, ווייל אויב דער מציאות הייבט זיך אויף, איז דאך דער מציאות הייבט זיך אויף, איז דאס נישט ווי דער אייבערשטער איז נעתק פון מציאות, איז דער איינציגער וועג ווי ס'האט זיך געקענט אנהייבן מתן תורה איז מיט דעם אז ס'איז נתגלה געווארן מלמעלה דעם אנכי, און מצד דעם זענען זיי נתבטל געווארן. איז דאס א ענין פון כפייה הייסט אז זיי האבן נישט געהאלטן ביי דער מדריגה פון ביטול, דער ביטול וואס ס'האט געמאנט מתן תורה דער נעשה ונשמע, אידן האבן נישט געהאלטן דערביי. זייער מציאות איז נישט געווען, ס'איז נישט וואס זיי זענען געקומען צו א מדריגה וואס זיי זיי אליין זענען געהאלטן ביי ביטול צו דער מדריגה, דער מדריגה איז געווען העכער פאר זיי און באין ערוך העכער פאר זיי, ס'איז נתגלה געווארן צו זיי א ענין וואס איז באין ערוך העכער פון זיי, בשעת א זאך וואס איז באין ערוך העכער פון זיי איז נתגלה געווארן זענען זיי געווארן אויס מציאות, אבער נישט אז זיי האבן געהאלטן דערביי, ס'איז נישט געווען נישט שייך אז זיי זאלן האלטן דערביי. מתן תורה איז א ענין וואס א נברא קען נישט האלטן דערביי, עס איז א ענין וואס איז באין ערוך בעצם העכער פון א נברא, ווי דער אייבערשטער איז קדמוני, א נברא קען נישט האלטן ביי מתן תורה, אויב ס'איז א נברא קען זי נישט אנקומען צו מתן תורה, איז דערפאר מתן תורה געווען בדרך כפייה, בדרך כפייה אין דעם זין אז דער ענין מלמעלה איז נתגלה געווארן, בשעת דער ענין מלמעלה איז נתגלה געווארן איז געווארן ביים אידן אויס מציאות, דאס איז דער כפייה, כפייה הייסט אז ס'איז נישט געווען א ענין וואס האט געשטאמט פון דער מציאות פון א אידן. נישט אז די מציאות פון א אידן האט זיך ארויסגעמאנט דער ביטול. וואס איז א איד? א איד איז א מענטש. א איד איז א מציאות. א איד איז סוף כל סוף א מציאות. און א מציאות וועט קיינמאל נישט צוקומען צו העכער פון מציאות. וואס איז תורה? תורה איז קדמונו של עולם העכער פון מציאות. איז תורה געווען בדרך כפייה אויף א איד. תורה איז אלעמאל געווען בדרך כפייה אויף א איד. פארוואס? ווייל ווייל בעצם ההגדרה איז תורה בדרך כפייה אויף א איד. תורה איז העכער פון מציאות. און א איד איז א מציאות. העכער פון מציאות איז בדרך כפייה אויף מציאות. א איד טוט א מצוה, יעדע מצוה וואס א איד טוט איז פארבונדן מיט קדמונו של עולם, אויב ס'איז קדמונו של עולם איז דאס בדרך כפייה, דאס איז נישט דאס איז נישט פארבונדן מיט די מציאות פון א אידן, דאס איז דאס איז דאס איז דער אין סוף אליין וואס איז העכער פון מציאות, און צו דעם גיט זיך איבער א איד, דאס הייסט צו דעם און אט דאס טוט א איד, א איד טוט א מצוה די פשט, ער איז זיך כופה פארן אייבערשטן, ער טוט א זאך, ער פארבינדט זיך מיט א זאך וואס איז אינגאנצן שוועל שלא בערך העכער פאר אים. העכער פאר אים אין דעם איך איך איך איך איך וואס איז נישט שייך צו זאגן אפילו דעם אין ערוך העכער פאר אים. און דא און דא הייבט זיך אן אז דאס איז די הפלאה פון פורים. לאחר וואס מ'איז ווי מ'פארשטייט ווי ווי מתן תורה האט געמוזט זיין די מידה פון כפייה עס האט געמוזט זיין ממילא וועט מען פארשטיין דעם הפלאה פון דעם אז הדר קיבלוה בימי אחשורוש. ס'איז אט דאס וואס רבא האט געזאגט אז מכאן מודעא רבה לאורייתא אז ס'איז געווען כפה עליהם הר כגיגית, איז דער רבי זאגט, רבי גיט ארויס אז דאס איז דער מהות פון מתן תורה, די מהות פון מתן תורה איז אז ס'איז נמשך געווארן צו א אידן צו א אידן אז ער זאל זיך פארבינדן מיטן דרגה פון אייבערשטן וואס איז באין ערוך העכער פון יעדע תפיסה פון מציאות, דער קדמונו של עולם איז בהכרח איז דאס כפייה, דאס איז העכער פון מציאות, אויב ס'איז העכער פון קיין שום מציאות פון א נברא איז דאס א ענין פון ביטול, ענין פון כפייה, און ווי איז שייכות און דאס איז דער פלא פון הדר קיבלוה בימי אחשורוש, דער אופן פון הדר קיבלוה בימי אחשורוש איז אז אידן אליין זענען נתעלה געווארן צו דעם מדריגה פון ביטול. לאמיר לאמיר דאס זען אינעווייניג. נאר פארדעם וואס מחותן אדמו ר וויל וויל ארויסברענגען בנוגע צו ימים טובים, פארוואס איז דער אפשר לאמיר לאמיר דאס אפלאזן אפשר לאמיר פריער אריינגיין ווי די אלטער רבי הייבט אן רעדן די הפלאה פון מתן תורה פון פורים. אה, וזהו פירוש, דאס איז, ס'איז דא א סוגריים נאך די סוגריים, ס'איז די צווייטע שורה פון אונטן. וזהו פירוש מה שאמרו רז"ל מכאן מודעא רבה לאורייתא. דהיינו, שהתעוררות זו בליבם לקבלת התורה, ס'איז אט דער התעוררות, אט דער מסירת נפש וביטול, דער אמת'ער ביטול, זיי האבן זיך אוועקגעלייגט, זיי זענען נישט געווען. עד שהקדימו נעשה לנשמע לא היה זה מצידם, מבחירה ורצון אשר מעצמם, נישט זיי האבן דאס געזוכט, זיי האבן נישט געהאט קיין דערהער בכלל אין דעם ענין, זיי האבן געהאט קיין שייכות נישט מיט דעם ענין, זיי זענען דאך א נברא, א נברא האט האט קיין שייכות נישט צו צו ווערן אויס אינגאנצן, איז לא היה זה מצידם מבחירה ורצון, דאס איז נישט געווען זייער וועלן, דאס איז נישט געווען זייער, זיי האבן דאס נישט אויס אויס בוחר געווען, אשר מעצמם, אלא שעל ידי הגילוי מלמעלה דבחינת אהבתי אתכם על ידי זה דווקא נתעורר בהם הרצון והאהבה וכו'. ואף על פי כן, זיי האבן געזאגט ואף על פי כן, הגם אז ס'איז געווען מלמעלה, פארוואס איז געווען מלמעלה, נישט ס'איז געווען בדרך, נישט גראדע געווען בכפייה, מען זאגט נישט מתן תורה איז געווען גראדע איז דאס געווען בכפייה, גראדע האט דער אייבישטער געדארפט איינשמועסן אידן מקבל זיין די תורה, ס'געווען די אלטער רבי זאגט אז פורים איז אף על פי כן, דאס הייסט מתן תורה האט געמוזט זיין אזוי, ווי די אלטער רבי רעדט, מען האט נישט געלערנט דעם גאנצן אריכות, ווי די אלטער רבי רעדט בהפלאה וואס איז מתן תורה האט געמוזט זיין אז עס איז מלמעלה, אזא מין סארט ביטול אזא מין סארט מסירות נפש איז נישט געווען שייך אז א איד מצד עצמו זאל זיך אויפהייבן דערצו, זאגט ער עס אף על פי כן, דאס איז דער פ, הגם אז ס'איז אזא זאך וואס קומט נאר מלמעלה, אף על פי כן קיבלוה, וואס איז מען האט מקבל געווען דעם ביטול, דעם ביטול מסירת נפש האט מען מקבל געווען ברצון גמור בימי אחשורוש, קיבלוה, מען האט מקבל געווען דעם קדמונו של עולם מיט'ן אייגענעם וועלן בימי אחשורוש, נישט בדרך גילוי מלמעלה שהיה מסירת נפש בכל ישראל מעצמם שלא על ידי התעוררות מלמעלה בתחילה, ס'איז, דער אלטער רבי זאגט, ס'איז געווען, וואס פאר א דרגה איז געווען פורים? ווען געווען אין די זמן פון בימי אחשורוש אז אייגנטליך מען האט זיך אינגאנצן אוועקגעלייגט פארן אייבערשטן, זיך אינגאנצן אוועקגעלייגט, נישט געזוכט קיין זאך נישט, לאמיר דאס זען בהמשך שפעטער, עס איז געווען א אמת'ע ביטול, א אמת'ע ביטול וואס דער רבי רעדט פריער, זיך אינגאנצן אוועקלייגן פארן אייבערשטן, מסירת נפש, און דאס איז געווען מעצמם, שלא על ידי התעוררות מלמעלה בתחילה, על דרך גילוי בחינת וימינו תחבקני, עס איז געווען שלא על ידי התעוררות מלמעלה, דאז היה בחינת הסתר פנים, על דרך ועת לרחק מחבק. וכמאמר רז"ל אסתר מן התורה מנין דכתיב ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא ואם כן היה בחינת אתערותא דלתתא מצד עצמם וזהו הדר קיבלוה ברצון גמור. די אלטער רבי זאגט אז אין פשטות אי בעצם איז דאס א דבר פלא אבער ווי די אלטער רבי איז מבאר אז דאס איז גופא די גאנצע אויפטו פון פורים איז בפשטות פארשטייט מען מתן תורה איז געווען יעמאלט איז נתגלה געווארן ביי אידן די גדלות פון אייבערשטן יעמאלט איז נתגלה געווארן פאר אידן די הפלאה פון אלוקות דער קדמונו של עולם מצד עצמו איר קעפעלענעט וואס זיי זענען נתבטל געווארן.

נאר אלע אנדערע יום טובים זענען פארבונדען מיט א זמן פון התגלות, סיי פורים, סיי מתן תורה, סיי סיי שבועות און סיי סוכות, סיי חנוכה, איז אלץ פארבונדען מיט דעם וואס אידן זענען געווען אין ארץ ישראל, אין זמן וואס איז בזמן שבית המקדש היה קיים, ס'איז אל די אויפטו פון פורים פון עד דלא ידע איז דער איינציגער יום טוב וואס איז נתחדש געווארן אין זמן הגלות, נתחדש געווארן אין א צייט וואס איז געווען עת ווי די אלטער רבי זאגט לרחק מחבק, ס'איז געווען א צייט וואס דער אייבערשטער, ס'איז געווען קיין, נישט געווען קיין שום התגלות אלוקות, האסט אסתר מן התורה מנין ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא, ס'איז געווען א צייט וואס אידן האבן נישט געהאט קיין שום, ס'איז נישט געווען קיין התגלות אלוקות נישט, קיין הרגש אין אלוקות נישט, און ווי די גמרא זאגט וואס איז געווען דער עונש כליה ווייל ס'איז געווען דער נהנו מסעודתו של אותו רשע, וואס אידן האבן געהאט קיין הרגש נישט אין אלוקות, מ'איז געווען. אריינגעזאפט אין עולם הזה, כפשוטו, מ'איז געווען אריינגעזאפט אין עולם הזה, מ'האט הנאה, מ'איז געווען, מ'איז געווען גוט, גוט מיט די גוים, און מ'האט הנאה געהאט פון די גוים, ס'איז געווען די ערשטע מאל זינט מתן תורה וואס אידן איז געווען אין א מצב, זענען געווען מפוזר ומפרד בין העמים, ווי המן זאגט, מפוזר, ס'הייסט ס'איז געווען א צייט וואס אידן זענען געווען אין וועלט, מפוזר ומפרד בין העמים, מ'האט געניסן פון וועלט, מ'האט הנאה געהאט, דער רבי האט אלעמאל זאגן דער נהנו מסעודתו של אותו רשע, וואס איז נהנו מסעודתו של אותו רשע אז אידן זענען געווען זענען געווען א חלק פון די פון די פון די ציוויליזאציע מ'איז געווען א חלק פון דער וועלט מ'האט זיי מזמין געווען צו די סעודות פון גוים און זיי האבן הנאה געהאט פון דעם זיי האבן הנאה געהאט פון דער גוי'אישער קולטור אידן האבן הנאה געהאט פון וועלט עס איז מ'האט נישט געזען מ'האט בכ ס'איז נישט געווען קיין שום הרגש אלוקי ביי אידן נישט מ'האט מחשיב געווען עולם הזה דער רבי האט אמאל געזאגט וואס איז דער נס וואס איז געווען דער חטא פון דער נהנו מסעודתו של אותו רשע אז מ'האט הנאה געהאט אז אחשורוש האט זיי איינגעלאדענט וואס איז נהנו, ס'איז נישט נהנו פון די עסן פון די סעודה, מען האט געגעבן חשיבות אז א גוי לאדט מיר איין צו א סעודה, אז דער קעניג עפעס דער פרעזידענט לאדט מיר איין, ס'איז געווען עפעס א חשיבות ביי אידן, ס'איז געווען עפעס א גרויסקייט, אז פון די ווייסער הויז גיבט מען עפעס, מען גיבט אים א תפיסת מקום, דאס דאס איז געווען דער חטא, מען האט מחשיב געווען עולם הזה, ס'איז געווען, א איד מצד עצמו דארף קוקן אויף גאנצן, ער האט דעם אייבערשטן, ער האט תורה, ער האט מצוות, וואס וואס וואס וואס האט דעם אייבערשטן אליין, וואס וואס וואס קען זיין בעסער פאר דעם, ער האט דעם דעם אמת'ן חיי הנצח האט א איד מיט תורה און מצוות, נישטא העכער, ס'איז נישטא העכער פאר דעם. אידן זענען געווען יעמאלט אין א צייט וואס דער אמת פון אלוקות איז בכלל נישט געווען בהתגלות, ס'איז געווען א זמן פון הסתר, מען האט נישט געזען נישט די רייכקייט פון אלוקות און נישט די גרעסקייט פון אייבערשטן, נישט געזען די חשיבות פון תורה און מצוות, נהנו מסעודתו של אותו רשע, ס'איז געווען א זמן פון העלם והסתר, מען האט מחשיב געווען, מען האט מחשיב געווען וועלט. און וואס האט, און ווי איז געווען יעמאלט, דאס איז דער הכרח, עס איז געווען הדר קיבלוה בימי אחשורוש, יעמאלט איז נישט געווען קיין שום התגלות ממילא קיינער האט זיי נישט אויסגעלערנט, קיינער האט זיי נישט מגלה געווען, הערט זיך איין, זעהט ווי טייער אלוקות איז. עס איז געווען ונהפוך הוא, עס איז געווען, אידן האבן מקבל, אידן האבן מיטאמאל נתעורר געווארן און מען האט זיך אינגאנצן אוועקגעלייגט פארן אייבערשטן מיט מסירות נפש, בשעת עס איז געווען די גזירה, דער אלטער רבי זאגט שפעטער, מען וועט עס באלד זען, אבער אידן זענען נתהפך געווארן, נישט אימעצער האט זיי אויפגעהויבן און זיי געוויזן די רייכקייט פון אלוקות, דאס איז נישט געווען דער דרך פון הדר קיבלוה בימי אחשורוש, מען איז געבליבן אכתי עבדי אחשורוש אנן, מען איז געבליבן אין גלות, אין גלות פרס, מען איז געבליבן אין וועלט, מען איז געבליבן אין א מצב וואס מ'האט הנאה פון עולם הזה, מען איז געבליבן אין דעם מצב. איז געבליבן א מצב פון וועלט, קיינער האט זיי נישט אויפגעהויבן און האט זיי געגעבן דעם הרגש אין אלוקות, און אף על פי כן האבן זיך האבן זיי זיך אין יענעם מצב, אין מצב פון זיין אין גלות פרס ומדי, תחת שליטת אחשורוש, דאס הייסט אונטער דעם קולטור פון גוים, עס איז נאך אלץ נישט געווען קיין התגלות אלוקות, האבן זיי זיך אוועק געלייגט פארן אייבערשטן. אין מגילה איז נישטא דער שם השם איז נישט דערמאנט אין די מגילה. שוין שוין שוין שוין, פארוואס איז דאס? ווייל דער דער התקשרות פון א איד מיטן אייבערשטן וואס האט זיך אויפגעטון פורים איז נישט געווען מצד דעם אייבערשטן, נישט ווייל דער אייבערשטער איז צו זיי נתגלה געווארן, א איד פון זיך אליין האט זיך געוואלט איבערגעבן צום אייבערשטן, און וואס פאר איבערגעגעבנקייט, זיך אוועקלייגן פאר אים אינגאנצן, נישט צו ווייל ס'איז נתגלה געווארן אלוקות צו אים, א איד פון זיך אליין, ווי ער שטייט א איד זיצט און עסט און עסט, סתם האט ער נאך א איד אין א מצב וואס האט ער נאך פאר א מצב קיין ניסיונות ממילא האט ער נישט און ס'איז ביי אים נתעורר געווארן אז ער לייגט זיך אוועק אן קיינע שום חשבונות פארן אייבערשטן אן קיין שום אן אן לערנען אליין בחסידות אויך נישט פון זיך אליין זיך אוועק געלייגט צו אלוקות דאס איז געווען פורים סא א א פלא'דיגע זאך הייסט פורים איז דער יום טוב וואס מ'פראוועט וואס איז א איד? דאס איז פורים. דער אלטער רבי זאגט שפעטער אז אין פורים איש יהודי יהודי יהודי עס דערמאנט זיך הונדערט מאל יהודי. ווייל דעם אייבערשטן דערמאנט זיך גארנישט אין די מגילה. א איד דערמאנט זיך הונדערט מאל. ווייל דאס איז דער יום טוב פון פורים. פסח און שבועות איז דער יום טוב אז דער אייבערשטער האט אונז מקרב געווען. דער אייבערשטער האט אונז אויפגעהויבן. פורים איז דער יום טוב מיר פראווען דאס וואס מיר זענען אידן. מיר פראווען דאס וואס איז א איד. דאס איז דער יום טוב פון פורים. דער יום טוב פון פורים איז מען האט דער דער דערהערט וואס איז א איד. נישט אז דער אייבערשטער איז אונז נתגלה געווארן, ס'איז נתגלה געווארן וואס איז א איד בתוך תוכיותו, וואס איז דער עצם מהות פון א איד, א מענטש וואס לייגט זיך אוועק פארן אייבערשטן. בחיצונית קוקט עס אויס אז ער ליגט אין וועלט, אבער וואס ליגט באמת אין תוך תוך אריין פון א אידן, עס ליגט דארטן א זא, עס ליגט דארטן א טיפן אוועקלייג צו אלוקות, אן אוועקלייג מיט אן א פארוואס, דאס איז דער תוך, דער תוך פון א איד. דער ענין איז נאכנישט נתגלה געווארן מתן תורה, מתן תורה איז א איד, אידן זענען געווען א מציאות. ווי זענען זיי געווען א מציאות? ס'איז נתגלה געווארן מלמעלה, זענען זיי נתבטל געווארן, אבער וואו האבן זיי געהאלטן מצד זיך אליין? זיי זענען געווען א מציאות. און אן דעם גילוי מלמעלה וואס האבן זיי געזוכט? מען זעט אין חומש טוט זעט מען אלעמאל אז ס'איז געווען, זיי האבן געווען, מען האט מען האט מתלונן געווען אז מ'האט נישט קיין פלייש, מען האט געוואלט צוריק גיין אין מצרים, אשר נאכל במצרים חינם, וואס איז די פשט? זיי האבן געזען קריעת ים סוף, וואס איז געשען דא? נאר וויבאלד ס'וויבאלד ס'איז נתגלה געווארן צו זיי אן ענין פון אלוקות וואס איז גאר שלא בערך זייער מציאות, ס'געווען שלא בערך העכער נישט נאר פון זייער מציאות, פון דער גאנצער מושג פון מציאות, איז אין מציאות איז עס נישט אנגענומען געווארן. אוודאי אז ס'ווערט נתגלה א ענין וואס איז אינגאנצן העכער, פארלירט מען זיך. פארלירט מען זיך. אבער וואו האלט די מציאות? פארלירט מען זיך הייסט אז מ'פארגעסט די מציאות ווערט מ'פארגעסט אז ס'איז דא א מציאות, מ'פארלירט זיך. אבער דאס מיינט נישט אז די מציאות איז נתהפך געווארן. פון וואס האט די מציאות הנאה געהאט? די מציאות האט הנאה פון פלייש.

דער ענין של למעלה ממציאות, אט דאס איז געווארן דער, האט מען געזען אז דאס איז דער טיפעניש פון דער מציאות. דאס איז נתגלה געווארן, לאמיר זען. וביאור הענין יובן. דער אלטער רבי הייבט אן, וואס איז, דאס איז דער ביאור הענין. על פי מה שכתוב איש יהודי כולו ושמו מרדכי כולו. איש ימיני. און ווי איז דער פסוק מתאר ווער איז געווען, ווער איז געווען, הייבט זיך אן אין די מגילה, די ערשטע מאל וואס עס דערמאנט זיך א אידן, זאגט ער איש יהודי. ושמו מרדכי איש ימיני, דער אלטער רבי מבאר די אלע דריי תארים, איש יהודי ושמו מרדכי איש ימיני, צריך להבין דימיני פירוש, פירושו שמשבט בנימין כדפירש רשי, אם כן למה קרא לו יהודי דהוא על שם שבט יהודה? און וואס איז דער טייטש אז ער ווערט אנגערופן איש יהודי? גם צריך להבין דבגזירת המן נאמר להשמיד להרוג היהודים, פאר די בשבע ועשרים ומאה מדינה מלכות אחשורוש היו גם מכל השבטים, אפרים ומנשה, און פארוואס ווערן אלע אנגערופן בשם יהודים? די אלטע רבי זאגט דאס גיבט ארויס וואס איז דער ענין פון פורים, אלא שנקראו כולם יהודים מפני בחינת הביטול שיש בהם לאור אין סוף ברוך הוא, ס'איז דאס איז נתחדש געווארן מדנ א איד ווערט אנגערופן א יהודי, א איד ווערט אנגערופן א איד, וואס איז זיין נאמען, ביטול שיש בהם לאור אין סוף ברוך הוא, דאס איז א איד. דאס איז נישט געווען, דאס איז נישט געווען ביז מתן תורה, מתן תורה וואס איז א איד, א איד איז א מציאות, א איד איז אייער און איז בטל, דאס איז דער ביטול איז נישט זיין ביטול, אלא אז אלוקות ווייזט זיך צו אים, אז עס ווערט נתגלה צו אים קדמונו של עולם ווערט ער אויס אוודאי, דא זאגט מען אויף וואס איז געווען דער נאמען פון דער איד, זיין נאמען איז געווען יהודי, ווער איז א איד, א איד אין תוך איז נישט א מציאות, א איד אין תוך איז א שטיק ביטול צו אלוקות. כמו שאומרים בשמונה עשרה מודים אנחנו לך שעל שם זה נקרא יהודי, כמאמר לאה הפעם אודה את השם על כן קראה שמו יהודה. ס'איז חסידות זאגט אלעמאל וואס איז דער טייטש הודאה, דער ווארט הודאה ברענגט ארויס אז א מענטש נישט א בכללות מיינט דאס מ'קען אמאל נתבטל ווערן ווייל סוף כל סוף זוכט מען דעם אייגענעם תועלת, אזוי האט געזאגט פריער אין דעם משל אמאל א מענטש וויל זיך טאקע נתבטל ווערן צו עמיצן אנדערש, ווערט טאקע נתבטל, ווערט אמת נתבטל ווערן, אבער פארוואס וויל ער נתבטל ווערן ווייל ער ווייס אז יענער איז אסאך העכער פאר מיר איז אין א וועג וועט ער ווערן א חלק פון אים א קליינע ליכטעלע ווערט א חלק פון אן אבוקה בשעת ער ווערט א חלק פון אן אבוקה ווערט ער אויס ליכטעלע איז דער קליינע פייערל וואס איז געווען אלס ליכט ווערט אויס אבער אבער אבער לפועל צו וועמען ווערט ער אויס נישט ער ווערט אויס אז ער ווערט גארנישט ער ווערט א חלק פון אסאך א גרעסערע זאך אוודאי אלס ליכטעלע ווערט ער טאקע אויס אבער ער ווערט א חלק פון א זאך וואס איז אסאך גרעסער. דאס איז אויך א ביטול, א מענטש קען אמאל ווערן אויס מציאות, אבער ער ווערט אויס מציאות צו א ענין וואס איז באין ערוך העכער פאר אים. הודאה, הודאה איז אן אנדער סארט ביטול, נישט, א איד ווערט נישט נתבטל צום אייבערשטן ווייל ער ווייס אז דער אייבערשטער איז אסאך העכער און גרעסער אט דאס איז, איך בין נאר א דבר זמני, אז איך וועל עסן און טרינקען וועל איך הנאה האבן נאר פֿינף מינוט, איך וועל טון א מצוה ווער איך א חלק פון א ענין וואס איז נצחי, וואס איז מער ווערט, אז איך טו א מצוה ווער איך א חלק פון א דבר נצחי, נישט דאס איז דער הודאה פון א איד, א איד איז מודה צום אייבערשטן, מודה הייסט נישט איך זוך עפעס פאר זיך, איך לייג זיך אוועק פאר יענעם, נישט איך מאך א חשבון, איך לייג זיך אוועק ווייל איך וויל ווערן א חלק פון א גרעסערע זאך, און איך ווייס אז איך בין אמאל א מענטש, ער איז נישט גרייט זיך איבערגעבן פאר זאכן, ער ווייס אז יענער איז גרעסער, אבער אויף זיך אליין וויל ער נישט מוותר זיין, ס'איז א דרגה, זיך מתבטל ווערן איז אויך א דרגה, אבער אפילו זיך מתבטל ווערן קען ער זיך מתבטל ווערן ווייל סוף כל סוף ווייסט ער אז מיט דעם וועט ער ווערן העכער, אוודאי וועט ער ווערן אויס זיך, אבער ער וועט ווערן העכער. דאס איז נישט הודאה. סוף כל סוף, ערשטנס האט ער א דערהער אין יענעמס רייכקייט, און ער וויל זיך איבערגעבן. הודאה איז, איך ווייס אז איך בין אומגערעכט און יענער איז גערעכט. איך זוך נישט מיין רעכטיקייט, דאס איז הודאה. איך זוך נישט זיין גערעכט. איך זוך נישט זיין גערעכט. איך זוך, יענער, א יענער איז דער אמת, איז דא יענער, איך בין נישטא. דאס איז הודאה. ער איז דער אמת, איז דאס איז דער אמת און איך בין נישטא, נישט און איך וויל ווערן א חלק פון דעם. ער טראכט וועגן זיין ביטול טראכט ער אויך נישט. אט דאס איז דער אמת. און איך בין נישטא. וואס אן אנדער דערהער בכלל אז ער איז דא. א מענטש איז מודה פאר א צווייטן, נישט ווייל ער וויל, איך וויל זיין, איך וויל זיין דער רעכטיגער. אה, יענער זאגט דעם אמת, און יענער זאגט דעם אמת, בין איך מודה צו אים. נישט לשם מודה זיין, נישט לשם זיך איבערגעבן, אט דאס איז דער אמת, אט דאס איז דער, אט דאס איז דאס. נישט אז איך זאל עפעס האבן דערפון, אט דאס איז דאס, און פארטיג.

די שתיקה דא איז וואס לייגט זיך אוועק, אבער סוף כל סוף אין דעם דרגה און אין א געוויסן זין ער האט א דערהער אז דאס איז דער אמת, אט דאס איז דער אמת, וואס איז נוגע מיין מציאות צו יענעמס מציאות, אט דאס איז דער אמת, אט דאס איז דאס, נישט מיין ביטול איז אויך נישט נוגע אהער צו, דער אייבערשטער אט דאס איז דער אמת, אט דאס איז דאס. זאג אבער, דער אלטער רבי רעדט דא א מדריגה, דאס אלץ קען זיין אויכעט פארבונדן מיט השגה, פארוואס גיט ער זיך איבער צו דעם אמת? מצד וואס איז א איד מודה ווייל ער דערהערט אז דאס איז דער אמת? דער אלטער רבי רעדט א טיפערע ביטול, נישט מצד דעם וואס א איד דערהערט אז דער אייבערשטער דאס איז דער אמת, ס'איז דא בטבע בעצמיות פון א אידן איז מונח ביי אים, ער איז בטל צום אייבערשטן אן א פארוואס. דער אייבערשטער'ס פאראנענקייט איז ביי אים אן א פארוואס, און זיין נישט פאראנענקייט, זיין נתבטל ווערן צו אים איז אויכעט אן א פארוואס, אן קיין שום אן א הסבר, אן א פארוואס. ס'דא דער אייבערשטער און איך בין נישטא. וואס הייסט דער אייבערשטער? מיט וואס? נישט ווייל דאס איז דער אמת האב איך, בין איך זיך מסביר אז איך דארף נישט זיין. א מדריגה פון אמת אז דו זאגסט אז דאס איז דער אמת, איז וואס נוגע מיין מציאות דא? דער אייבערשטער איז דער אמת, איך בין גארנישט, אוודאי בין איך גארנישט. א איד איז נתבטל צו, דער אמת'ער ביטול פון א איד איז מצד הענין פון לא ידע, אז דאס דער בפנימיות נפשו פון א איד'ן ווייס ער אז דער אייבערשטער, אז ס'דא, אז דער אייבערשטער איז דא און איך בין נישטא. אן קיין שום הסברים נישט, לאמיר דאס זען אינעוויניג ווי דער אלטער רבי זאגט עס. ולכן, דער אמת איז דער אלטער רבי גייט דא אריין אין א ולכן נקרא מרדכי איש יהודי, פירוש, שר ליהודים כמו איש הר הבית כי הוא היה מקור הביטול, מרדכי איז געווען איש יהודי הייסט ער איז געווען דער שר, ער האט ממשיך געווען דער ביטול פאר אלע אידן, כי הוא היה מקור הביטול, כמאמר ז"ל מרדכי, אה, דער אלטער רבי הייבט אן רעדן א. ס'איז אן אנדער ענין, אינמיטן וואס ער רעדט דעם נקודה פון דער אמת'ער ענין פון ביטול דער אלטער רבי ממשיך שפעטער רעדט ער אינמיטן ענין פון אתכפיא ואתהפכא ס'איז דער אלטער רבי רעדט אז דער אמת מיט דעם דרגה פון ביטול וואס איז נתחדש געווארן פורים איז האט זיך אויפגעטאן נאך ענין אז ס'איז געווען ענין פון אתהפכא חשוכא לנהורא דער אלטער רבי רעדט א טיפן ענין אפשר וועט מען לערנען אפאר שורות דערנאך פרואוון מבאר זיין אביסל. זאגט ער כמאמר רזל די אלטער רבי הייבט אן טייטשן איצטער וואס איז דער טייטש פון דער ווארט מרדכי זאגט כמאמר רזל מרדכי מן התורה מנין דכתיב מר דרור ומתרגמינן מירא דכיא ומר זה לדעת הרמב ם ושאר מפרשים הוא מוסק הנזכר בגמרא די גמרא זאגט ס'איז דא א דם פון א חיה וואס איז א חיה טמאה און דער דם ס'אינטערעסאנט אז דער דם ווערט נתהפך פון זיך אליין ווערט נשתנה און ווערט אויס בלוט איר זעט דורך א גאנצער סיסטעם ווערט ער אויס בלוט און ער ווערט ער ווערט א בושם ער ווערט א אזא שמן אזא ער ווערט א מוסק ווערט עס אנגערופן ס'איז א מחלוקת צו ס'איז מותר באכילה צו ס'איז אסור באכילה נאר נאר ריח איז מותר א גאנצע שקלא וטריא די אלטער רבי ברענגט עס דא ועל כל פנים ס'איז אזא מין סארט זאך וואס איז א דם פון א חיה טמאה ס'איז א דם טמאה און פון זיך אליין ווערט עס נתהפך און ווערט מותר באכילה ס'איז די אלטער רבי און דאס איז מרדכי מרדכי איז געווען מירא דכיא דאס איז איינע פון די סממני הקטורת און מירא דכיא איז אט דער בושם וואס ווערט נתהפך פון טמא צו טהור פון זיך אליין. ס'איז בדרך כלל, דער אלטער רבי רעדט דארט דאס איז די ענין פון אתהפכא פון די תאוות און די גשמיות, די נפש הבהמית פון א איד ווערט נתהפך נישט מצד דעם וואס אימיצער איז אים מעורר, פון זיך אליין ווערט דער קליפה נתהפך און ער ווערט אלוקות. בדרך כלל זאגט מען מצד מתן תורה אליין זאגט מען אז ס'וואלט געווען נאר בשעת מתן תורה איז ס'דא די מציאות פון א איד דאס איז די מציאות ס'דא זיין מציאות פון זיין נשמה זיין קדושה'דיגע מציאות זיין דערהער אין געטליכקייט און זיין איבערגעגעבענקייט צו געטליכקייט ס'אלץ א חלק פון זיין מציאות אלץ א חלק פון וואס ער זוכט זיינע קדושה קדושה'דיגע וואס זיין ביטול צו אלוקות דערנאך איז דא זיין זיין נפש הבהמית זיין גשמיות זיין ישות זיין אייגענע מציאות וואס ער וואס ער האט ליב בגשמיות'דיגע זאכן זיין זיין גשמיות'דיגע מציאות. און און מתן תורה איז וואס א איד לייגט זיך אוועק פארן אייבערשטן, אבער דער מציאות זיינע, דער מציאות זיינע איז זיין מציאות, א גשמיות'דיגע מציאות, א רוחניות'דיגע מציאות, און דער אלוקות, דאס וואס ער איז פארבונדן מיטן אייבערשטן איז אין א וועג א צוגעגעבענע זאך וואס איז נאך העכער פאר אים, ס'איז דא עפעס א נקודה, א נקודה וואס ער איז פארבונדן מיט ענינים וואס איז העכער פאר אים. אבער זיין מציאות, ער האט, זיין מציאות איז פארבונדן מיט עולם הזה, ער האט ליב א שטיק, א שטיק פלייש האט ער ליב. ווי וועט ער מזכך זיין זיין מציאות? דארף ער הארעווען אויף זיך, זיך מתבונן זיין, הארעווען, ביז ער איז מגביר זיין נשמה, ביז ער קען איבערמאכן זיין זיין נפש הבהמית. די אלטער רבי זאגט אז פורים איז מרדכי, מרדכי איז מירא דכיא, ס'איז א דם פון א חיה טמאה וואס ווערט, פון זיך אליין ווערט ער טהור, פון זיך אליין ווערט ער נתהפך. פורים זיין פורים גיט דער כח אז א איד זאל מהפך זיין זיין גשמיות'דיגער זייט, נישט נישט דורכדעם וואס ער איז זיך מעורר, נישט וואס ער איז זיך מתבונן זיין נשמה, ער איז מגביר זיין נשמה איבער זיין גוף, און מיט דעם איז ער מזכך זיין גוף. פון זיך אליין, פון זיך אליין ווערט דער גשמיות נתהפך געווען, נתהפך. וואס מיינט דאס? די אלטער רבי זאגט, אין פורים ווערט נתגלה וואס איז דער תוך פון א איד. וואס איז דער תוך פון א איד? און וואס איז דער תוך פון א איד? דער תוך פון א איד איז א א אוועקלייג צו אלוקות. אוועקלייג צו אלוקות. און אט דאס איז זיין תוך. אט דאס איז זיין מהות פנימית. אט דאס איז נישט נאר די מהות פנימית פון זיין נשמה, דאס איז די מהות פנימית אויכעט פון זיין גוף. אויכעט פון זיינע גשמיות. דאס הייסט, א איד, בשעת מ'דארף, בשעת מ'זאגט אז וואס איז א איד אליין, וואס איז זיין מציאות? זיין מציאות איז זיין מציאות. און ווי האסט דו זיך פארבונדן מיטן אייבערשטן, דער אייבערשטער איז העכער פון דיין מציאות, און ווי האסט דו זיך פארבונדן מיט אים, ווייל א זאך העכער פון דיין מציאות האט געלויכטן ביי דיר, און יעמאלט איז דאס נישט בשייכות מיט דיין גשמיות'דיגע מציאות, און דיינע תאוות האבן נישט קיין שייכות מיט דעם קשר, מיט די קשר דיינע מיט אלוקות, דיינע תאוות זיינען דיינע תאוות. פורים איז נתגלה געווארן אן אנדער ענין, פורים איז נתגלה געווארן אז וואס איז דער תוך פנימי פון א איד, דער תוך פנימי פון א איד איז געטליכקייט, און בשעת דער נקודה ווערט נתגלה אז וואס איז דער תוך פון זיין גוף, דער תּוך פֿון זײַן גוף איז קדושה און הײליקײט. בחיצוניות קוקט עס אױס, אױף װאָס, אין װאָס ליגט ער און װאָס איז זײַן געשמאַק? זײַן געשמאַק איז עולם הזה. פּורים איז נתבלט געװאָרן אַז װאָס ליגט אין דערײַן, װאָס ליגט אין תּוך פֿון אַ ייִד, עס ליגט אַן אַװעקלײג צו אלוקות. און נישט, דער אַװעקלײג איז נישט נאָר מצד די נשמה, מצד דעם גוף זײַן אױכעט.

ס'איז געווען א איד אליין, ס'איז נישט געווען קיין התגלות אלוקות, נישט א איד אליין, מעצמו, און וואו איז דער איד געלעגן, ער איז געלעגן אין עולם הזה, ער איז געלעגן אין נהנו מסעודתו של אותו רשע, און דארטן פון זיך אליין, פון זיך אליין האבן זיי זיך אוועקגעלייגט צום אייבערשטן, פון זיך אליין האט א גשמיות'דיגער מענטש וואס האט ליב עולם הזה, פון זיך אליין האבן זיי זיך אוועקגעגעבן צום אייבערשטן, נישט עמיצער האט זיי מעורר געווען, דאס איז מרדכי, מירא דכיא, פון זיך אליין ווערט ער טהור, דער דם חיה פון זיך אליין ווערט נתהפך, איז דער איד פון זיך אליין נתבטל געווארן אין אייבערשטן פארוואס איז דאס ווייל אין זיין תוך תוך איז וואס איז ער אוועקלייג צו אלוקות איז פון זיך אליין איז ער נתבטל געווארן איז איז און מצד דעם איז דער שמחה פון פורים עד לא ידע יום טוב אלע ימים טוב שמחה הייסט וואס שמחה איז בשעת א מענטש פרייט זיך אום שבועות און מתן תורה קען א איד נישט פרייען מיט דעם לא ידע פרייען איז א תנועה וואס מיין מציאות האט הנאה דערפון וואס איז מיין פרייד וואס איז מיין הנאה וואס פ וואס וואס איז מיין גליקליך וואס וואס וואס איז מיין פארגעניגען אין לעבן וואס איז מיין פרייד שבועות מתן תורה אלוקות דער משל הקדמוני דאס איז נישט מיין פרייד דאס איך איך האב זיך פארבונדען מיט א זאך וואס איז העכער פאר מיר איך האב זיך איך האב זיך אוועקגעלייגט פאר דעם דאס איז נישט מיין פרייד דאס איז נישט מיין שמחה איך פריי זיך נישט דערמיט איך טאנץ נישט וועגן דעם, איך עס, טאנצן איז איך לעב אין דעם. פרייד איז א זאך, איך לעב עפעס אין א זאך, אט דאס איז מיין לעבן, אט דאס איז מיין מציאות, דאס איז מיין געשמאק, איך בין צופרידן מיט דעם. מתן תורה און שבועות איז דער לא ידע, דער משל הקדמון, דאס איז נישט געווען א איד'ס פרייד. א איד'ס פרייד, דאס איז, זיין מציאות איז נישט געווען וואס וואס תורה איז. תורה איז העכער פאר אים, ער האט זיך אוועקגעלייגט פאר תורה. פורים איז נתחדש געווארן אז דער שמחה פון א איד איז לא ידע. א וואס איז דער תוך פון א איד וואס איז זיין לעבן, דיין לעבן איז, נישט זיין מציאות, אוועקלייג צו אלוקות. וואס איז א איד'ס לעבן, זיין פרייד איז מסירות נפש, דאס איז נתחדש געווארן פורים, אז א איד'ס פרייד, א איד'ס הנאה און זיין לעבן, זיין געשמאק, איז דער אמת'ער איבערגעגעבנקייט און אוועקלייג צו אלוקות, דארטן איז דערפאר איז דער שמחה עד דלא ידע. עס איז נתגלה געווארן אז דער דרגה פון משל הקדמוני אט דאס איז דער אמיתית המהות פון א אידן, איז דערפאר פרייט ער מיטן לא ידע פון אלוקות, ער פרייט זיך מיט דעם דרגה פון אלוקות וואס דארטן עקזיסטירט נישט דעם ידיעה דעם שכל והשגה פון א נברא, מה שאין כן שבועות און פסח קען ער זיך נישט פרייען מיט דעם דרגה פון לא ידע. ווייל די דרגה פון לא ידע איז העכער פאר אים און דאס איז נישט זיין פרייד. דווקא פורים קען ער זיך פרייען, קען ער אפ זיך אפלעבן מיטן לא ידע, דאס איז פורים, ער קען זיך אפלעבן און זיך און טאנצן מיטן לא ידע, ער קען זיך, ער קען זיך, ער לעבט מיט דערויף. ער לעבט מיט, פארוואס, ווי לעבט ער מיט דעם? ווייל וואס איז דער אמת'ער ער, דער אמת'ער תוך פנימי פון א איד, נישט זיין מציאות, דער תוך פנימי פון א איד איז אז ער איז, אז ער איז, ער איז גרייט זיך אוועקלייגן צו אלוקות. מסירות נפש איז נישט וואס ער גיט זיך איבער צו אים, צום אייבערשטן, נישט וואס ער לייגט זיך אוועק קעגן זיך צום אייבערשטן, משא"כ אט דאס איז דער מהות פנימית פון א איד, דער מהות פנימית פון א איד איז וואס ער איז זיך משליך און ער גיט זיך איבער אינגאנצן צו אלוקות, אט דאס איז זיין פרייד, דאס איז זיין געשמאק, דאס איז דאס איז דער אלטער רבי זאגט אז דאס איז די יום טוב פון פורים. ס'איז עניינים, ס'איז נישט פארדעם נישט געווען, ס'איז נאכנישט, דער ענין איז נאכנישט נתגלה געווארן ביי אידן. ס'איז דא א סדר ווי די עניינים ווערן נתגלה, יעדער, ס'איז געווען, ס'איז געווען מתן תורה, בעצם איז תורה א ענין וואס איז טאקע העכער פון א נברא, און דער סדר ההתגלות איז ווי ווערט נתגלה, ווי ווערט נמשך תורה, פריער ווערט ווערט נרגש ביי אידן אז ס'איז א ענין וואס איז אינגאנצן העכער, ס'איז א ענין וואס איז אינגאנצן העכער און ער פארלירט זיך פאר דעם, און ערשט דערנאך. קען נתגלה ווערן, קען נמשך ווערן אין אים, דאס וואס איז אינגאנצן העכער פאר אים. אויב ס'וואלט זיך לכתחילה אנגעהויבן מתן תורה אז דאס איז זיין פרייד, וואלט קיינמאל נישט געווען דער דערהער אז ס'איז אינגאנצן העכער פאר אים. פריער דארף דארף נתגלה ווערן אז ס'איז אינגאנצן העכער פאר אים, און ס'צוברעכט אים, ס'האט קיין שייכות נישט מיט אים, ס'כפה עליהם הר כגיגית, ס'בייגט אים איין, און ערשט דערנאך בשעת ס'דערהערט דעם ביטול ווי ס'העכער פאר אים, קען ער זיך קען ער דאס ארייננעמען אין זיך און פרייען זיך מיט דעם. אויב ס'וואלט לכתחילה נישט געווען אופן פון כפה ס'וואלט לכתחילה געווען אופן פון פרייד וואלט נאך נישט נרגש געווארן די דאס ווי ס'נעתק אז ס'קדמונו של עולם לכן פריער דארף זיין דעם הרגש ס'קדמונו של עולם אז ס'אינגאנצן אפגעטראגן און אינגאנצן מופלא פון א אידן און ערשט דערנאך קען ער דאס ארייננעמען אין זיך און פרייען זיך מיט דעם. אט דאס איז דער תּוך פון, דער תּוך פון א איד איז נישט זיין מציאות, זיין חיות און לעבן איז זיין אוועקלייג צו אלוקות. וואס איז דער פשט חייב איניש לבסומי עד דלא ידע? א איד זאל זיך, זאל לבסומי, ער זאל זיך פרייען מיטן לא ידע, ער זאל זיך פרייען מיט דעם וואס ער פארלירט זיין קאפ. ווי פרייט ער זיך אויף פורים? אזוי זאגן, א מענטש, מיין פרייד און מיין לעבן דארף זיין מיט מיין מציאות. אויב איך בין נישט וועזן, אויב איך בין נישט דא, וואס דער פשט איז מיין פרייד, חייב איניש לבסומי עד דלא ידע ער זאל זיך פארגעסן וועגן זיך, דו זאלסט נישט זיין וועזן אין דעם שמחה פון פורים, זאלסט זיך פארשיכור'ן אינגאנצן, זאלסט בכלל נישט, ער זאל נישט זיין דארטן, עס זאל נאר דער פרייד, אויב עס איז נאר, אז איך בין נישט דא, וואס איז, ווער פרייט זיך, וואס איז דער פוינט פון דעם פרייד? פרייט ער זיך זאל ער זיין דא, זאגט נאר, אויב דער מציאות, אויב דער מהות פון א אידן וואלט געווען זיין מציאות, זיין קאפ און זיין הארץ און זיין מציאות, און יעמאלט, ווי קען זיין דער שמחה ער זאל נישט זיין זיין מציאות? זאגט, דער אמת'ער מהות פון א אידן איז וואס ער איז זיך, ער איז, ער לייגט זיך אוועק צו אלוקות. דער תוך זיינער איז נישט מציאות, דער תוך זיינער איז ביטול און אוועקלייג צו אלוקות. אויב דאס איז דער תוך, אויב אויף ווען פרייט ער זיך? מיט דעם לא ידע וואס איז דא אין זיין נפש. בשעת עס ווערט נתגלה דעם לא ידע פון זיין נפש, עס ווערט נתגלה דעם התמשכות פון אלקות העכער פון זיין מציאות, מיט דעם לעבט ער זיך אפ, מיט דעם פרייט ער זיך אפ. דארף זעהן דעם המשך, וואס דער אלטער רבי רעדט דאס בהמשך אין די מאמר, איך ווייס נישט ווי, צו ס'איז דא צייט צו נישט. עהם, דער אלטער רבי זאגט. אין דעם ולכן נקרא איש יהודי דווקא, דער פינפטער שורה פון אונטן, ולכן נקרא איש יהודי דווקא, איש יהודי דאס הייסט אז דער מענטש איז געווען מיט ביטול, ער איז געווען א יהודי איז ביטול, ווער איז, וואס איז א איד, א מענטש, נישט א מענטש, ער איז א מענטש וואס דער תוך פון דער מציאות זיינער איז, דער תוך פון דער מענטש איז ביטול, ס'איז א איש יהודי, אבער וואס איז דער מהות פון דעם איש, דער ביטול דער יהודי זיינער וואס איז דא, דאס איז דער מהות פון דער איש, דאס איז דער אויפטו פון א איד, ער איז אויך א מענטש, אבער וואס פאר א מענטש איז ער וואס דער תוך זיינער איז אן אוועקלייג צו אלוקות, דאס איז דער אויפטו פון א איד, דאס איז צוויי הפכים בנושא אחד, דער מהות פון א איד איז אוועקלייג און מיט דעם פרייט ער זיך, ער פרייט זיך מיט דעם לא ידע, מיט דעם פרייט ער זיך. דאס זאגט ער אזוי, והנה המן היה לעומת זה של בחינה זו דווקא, אז המן איז דער היפך פון דעם ענין, כיוון שאמר למי יחפץ המלך לעשות יקר יותר ממני שהיה יש ודבר בעיניו ונפרד מאחדותו יתברך, לומר אני ואפסי עוד, כי היה מזרע עמלק, ס'איז ראשית גוים עמלק, כי ז' אומות הכנעני והחתי כו' שהם כנגד ז' מידות רעות תאוות ורציחות כו', דער אלטער רבי רעדט וואס איז המן, ס'איז דא אסאך קליפות, ס'איז דא א קליפה א מענטש, א מענטש פארוואס פארוואס וויל ער נישט אלוקות ווייל ער ער וויל האבן געשמאק ער וויל הנאה האבן, און זיין הנאה איז נישט לערנען א בלאט גמרא זיין הנאה איז עסן עפעס, דאס איז זיין הנאה דאס איז זיין הנאה דערפאר וויל ער נישט לערנען גמרא, האט נישט עפעס קעגן גמרא. המן איז אן המן איז ער ווייסט א גמרא איז די געשמאקסטע זאך אויף דער וועלט אבער ער ווייסט אז אז אז דאס איז דאס און דאס איז די אמת'ע זאך אויף דער וועלט אבער ער איז נישט גרייט אוועקגעבן זיין אייגענעם איך בשום אופן נישט ער האט נישט קיין הסברה נישט אויף דעם האט המן האט נישט קיין הסברה פארוואס ווילסטו נישט איבערגעבן דיין זיך דו זעסט נישט די רייכקייט אין אלוקות זעסט נישט די רייכקייט אין תורה ער זעט יא תורה איז גוט און מצוות איז גוט און אלץ איז גוט אבער איך, בשום אופן נישט וועל איך, וועל איך, איז איך, וועל איך, וועל איך מוותר זיין אויף מיין אייגענעם 'איך'. אנא פארוואס? ס'איז דא אן 'איך' אן א פארוואס? וואס איז המן געווען? ס'איז גאוה, שטייט אמאל חוצפה בלי תג, ער איז געווען א בעל גאוה אן א פארוואס? נישט ער האט, ער האט נישט געווען, ער האט, ער האט נישט, בשום אופן נישט געוואלט מוותר זיין אויף זיין אייגענעם 'איך'. בשום אופן נישט. און א איד, איז פונקט דער היפך, א איד וועט קיינמאל נישט מוותר זיין, מוותר זיין, אויף ביטול. אן א פארוואס אויכעט. אזוי ווי המן איז געווען א איך, המן איז גרינגער צו צו צו פארשטיין. אזוי ווי המן איז געווען א איך אן א פארוואס, בשום אופן וועט ער נישט מוותר זיין אויף זיין מציאות. א איד איז מהותו ביטול אן א פארוואס. ער ער איז אוועקגעלייגט צו אלוקות. פארוואס ביסטו אוועקגעלייגט צו אלוקות? פרעגסט א איד אין זמן פורים, וואס? דער אלטער רבי זאגט שפעטער. לאמיר דאס זען. פארוואס לעגסטו זיך אוועק פאר אלוקות? איז עמלק הוא גסות רוח והוא ראשית להם כי גסות רוח היא שורש כל מידות רעות. ולכן המן שבחינת גסות רצה להשמיד ולהרוג את כל היהודים שהם בחינת ביטול היפך היש והגסות. זיי זענען פונקט דער סאמע היפך פון המן. המן איז אן איך אן א פארוואס. און אידן איז ניט איך אן א פארוואס. ביטול אן א פארוואס. זאגט ער אזוי. איז ואם היו כופרין חס ושלום לא היו עושים להם כלום, שהרי לא גזר רק על היהודים, אך כולם כאחד לא עלה על דעתם מחשבת חוץ חס ושלום ומסרו נפשם על אחדותו יתברך, וזהו בחינת ביטול הנל. אלטער רבי זאגט אידן בשעת פורים אז זיי וואלטן מודה געווען עבודה זרה וואלט מען זיי נישט געהארגעט. וואלסט געפרעגט אידן זמן מתן תורה, אין זמן מרדכי וואס פארוואס פארוואס ווילסטו זיך נישט נישט זיי זיי מודה אין עבודה זרה וועסטו זיך ראטעווען, וועסטו לעבן א גוטער לעבן. ער האט נישט געענטפערט אז ער זעט די רייכקייט פון אלוקות, ס'איז געווען א זמן וואס ס'איז געווען אנכי הסתר אסתיר, מען האט בפירוש נישט געזען די רייכקייט פון אלוקות, מען האט געזען די געשמאק פון עולם הזה, מען האט געזען ווי רייך עס איז לעבן אין דער וועלט, מען האט געזען א מלך פראוועט הונדערט אַכציק טעג און ס'איז געווען געשמאק און ס'איז געווען רייך, עולם הזה איז געווען רייך, ס'איז נישט נישט ווי היינט, ס'איז געווען א גוטער וועלט, מען האט דאך נישט געוואוסט וואס וואס דער וועלט קען קען קען פארברענגען, ס'איז געווען די ערשטע גלות, אידן האבן נישט געוואוסט, וועלט איז געווען גוט, וואלסט געפרעגט א אידן פארוואס ווילסטו נישט זיך וואס ווילסטו נישט ווילסט נישט לעבן וואס וואס פארוואס ווילסטו נישט מודה זיין אין עבודה זרה און קענסט לעבן ער האט נישט געהאט א טעם ער זאגט איך בין אוועק איך וויל נישט מוותר זיין אויף מיין ביטול צום אייבערשטן אן א פארוואס איך וויל זיך נישט מוותר זיין אויף מיין אוועקלייג צו אלוקות איז דאס איז דער היפך פון המן המן איז געווען מיין מציאות אן א פארוואס איך בין נישט גרייט מוותר זיין אויף מיין מציאות יא א טעם, נישט קיין טעם, איך בין דא. א איד איז פונקט פארקערט, וואס בין איך? איך בין נישטא און ס'איז דא אן אייבערשטער. פארוואס? וואס האסטו פון דעם? איך האב גארנישט פון דעם. איך בין נישטא. דאס איז א איד. דאס איז דער ביטול מסירות נפש וואס איז נתגלה געווארן ביי פורים. דאס איז דער לא ידע. דער אלטער רבי איז ממשיך, דער אלטער רבי זאגט שפעטער, לאמיר לערנען אפאר שורות. ואפילו קל זה ישנו בכח כל אחד מאיתנו, אט דאס ליגט אין תוך פון יעדן אידן, אפילו קל שבקלים יכול למסור נפשו בפעל ממש, שלא יפרד מהקדוש יתברך בשום אופן ווען מ'זאגט קל שבקלים האט נישט קיין דערהער אין דער רייכקייט פון אלוקות, זאג קל שבקלים, פארוואס ביסטו זיך מוסר נפש? עפעס ער מ'איז נישט מוותר אויף אידישקייט, פארוואס ביסטו נישט מוותר? וואס האט אידישקייט דיר געגעבן? גארנישט, זאג גארנישט, גארנישט נישט געגעבן, איך בין נישט מוותר אויף דעם.

ער האלט אין א מדריגה וואס ער שטייט בקירוב מיט געטליכקייט, ער שטייט בקירוב מיט די מעלה, ווי איז נתגלה געווארן וואס איז דער תוך פון א אידן, אז ער איז געווען בגלוי אפגעריסן פון אלוקות, ער איז געווען בגלוי, ער האט אלץ געקוקט אויף זיין ציור חיצוני, וואס איז זיין געשמאק און וואס איז זיין תענוג, נישט געטליכקייט, איז געטליכקייט האט נישט געהאט קיין שייכות מיט אים, ער איז געווען אליין, ער איז געווען אפגעריסן, ער איז געווען נפרד פון אלוקות, און אף על פי כן איז ער געווען אוועקגעלייגט. און וואס זעסטו? אז דאס איז אז זיין תוך איז אן אוועקלייג צו אלוקות. נישט אז נישט מצד דעם וואס אלוקות הערט זיך ביי אים. אט דאס איז זיין אייגענעם תוך. אנדערש וואלט עס נישט נתגלה געווארן. זיין און וואס איז זיין תוך נישט ער נתבטל און וואס פאר א ביטול נישט א ביטול מצד ווייל ער זעט עפעס די רייכקייט פון אלוקות. ס'איז א ביטול אן א פארוואס. אויב א איד וואלט געווען א עפעס א רוחניות'דיגער ער וואלט נישט געלעגן אין עולם הזה וואלט זיך דער נקודה נישט ארויסגעבראכט. סאו ווי האט זיך ארויסגעבראכט דעם נקודה אז ער איז גרייט זיך אוועקלייגן פארן אייבערשטן ווייל ער וויל נישט זיך ער וויל זיך נישט מוותר זיין אויף אן אוועקלייג צו אלוקות אָן עפעס אָן א הסברה אויף דעם און מצד דעם וואס מצד זיין ציור חיצוני וואס איז געווען זיין געשמאק וואס איז ער וואס פאר א הנאה האט ער געהאט און וואס און וואס איז ער געלעגן אין עולם הזה אין עולם הזה זיי מיר מסביר פארוואס ביסטו מוותר און פארוואס פארוואס ווילסטו פארוואס ווילסטו שטארבן פארוואס וויל און פארוואס פרייסטו זיך דערמיט ער האט נישט געהאט קיין טעם אויף דעם. ווייל זיין איז גאר זיין אייגענעם תוך נישט ווייל אלוקות לייכט אין אים, ווייל דאס איז זיין אייגענע מציאות, דער א איד אפגעריסן פון אלוקות, און וואס ליגט ביי אים אין תוך תוך אריין, א טיפער אוועקלייג פון אלוקות, און דאס איז זיין אמת'ער שמחה, איז בשעת דאס איז נתגלה געווארן איז נתבטל געווארן דעם געשמאק אין עולם הזה. דער געשמאק אין עולם הזה איז געווען א מיטל אז ס'זאל זיך ארויסווייזן דעם ענין. זע, דאס איז די נקודה, עס איז נתגלה געווארן א איך בזמן הגלות, ווען זיי זענען אפגעריסן פון אלוקות, איז זייער געשמאק איז געטליכקייט, נישט, נישט, זמן הבית הייסט אז אלוקות שטייט בהתגלות, פורים איז געווען אן אנדערע ענין, נישט וואס אלוקות איז געשטאנען בהתגלות, א איד איז געווען אפגעריסן כביכול פון אלוקות, הסתר, ס'איז געווען א, מען האט נישט געזען געטליכקייט, און א איד מעצמו, וואס זוכט ער אליין, זוכט ער געטליכקייט, און איך זאג, אויב מען וואלט געזאגט אז א איד שטייט אין א מצב פון איידלקייט, יעמוד מיט איר די פשט איז מצד ווייל עפעס העכער שטרעבט אים מצד ווי ער איז זיך אליין דאס דאס איז ווער א איד איז קען ער זיין קען ער זיין מושקע אין עולם הזה און דאס ליגט ביי אים אויכעט דאס ביי יעדן ביי קל שבקלים ליגט דאס אויכעט פארוואס ליגט דאס אויכעט ביי קל שבקלים ס'איז דער ענין דער דער ענין קען נישט צוקומען צו א מענטשן מצד דעם וואס ער האט זיך איבערגעארבעט זיך מתבונן געווען סוף כל סוף א יעדן וואס איז אינגאנצן מנותק פון מציאות נאר דאס איז דער מהות פון א איד און דאס איז דער מהות פון יעדער איד און ס'איז נישט נוגע וואס פאר א ציור ער ליגט אין וואס פאר א ציור ער געפינט זיך, אין וואס מען קען זיין גאר א איידעלער איד, זיין נקודה איז באין ערוך העכער פון דער איידעלער ווי ער איז פון דער גראבער איד, דאס איז א נקודה פון אינגאנצן העכער פונעם גאנצן מושג פון מציאות, דאס איז קדמונו של עולם, און דאס איז דער תוך פנימי פון א איד, און דאס איז נתגלה געווארן פורים, אז דאס איז דער פרייד, דער עד לא ידע פון, דער פרייד איז פון דער לא ידע. דער אלטער רבי זאגט ווייטער, אפילו קל שבקלים יכול למסור נפשו בפועל ממש שלא יפרד מאחדותו יתברך בשום אופן בעולם, ומה שעובר שאר עבירות, היינו מפני הרוח שטות, שמטעהו לחשוב שאינו נפרד מהקדוש ברוך הוא על ידי העבירה ההיא, כיוון שלובש ציצית ומניח תפילין. ס'איז די אלטער רבי זאגט אז דאס וואס א איד, די שאלה אויב א איד בעצם מהותו איז דער אייבערשטנס, און ווי קומט עס טאקע אז א איד קען טון א עבירה, איז ווייל א איד פילט נישט, ס'איז נישטא א איד וואס ווייס ער ווייס אז ער רייסט זיך אפ פון אלוקות און ער גייט עס טון סיי ווי סיי. א איד איז מטעה לחשוב אז מיט דעם וואס ער וועט זיך אריינלייגן אין עולם הזה וועט ער נישט פארלירן די אוועקלייג. ער זעט נישט אז מיט דעם גייט ער אוועק פון דעם אוועקלייג. דאס זאגט די אלטער רבי. די אלטער רבי זאגט פסק'נט א זאך אין תניא פסק'נט אויכעט. אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. א נארמאלן אידן טוט נישט קיין עבירה. א איד מצד עצם טבעו, נישט ווייל עפעס לייכט ביי אים. און דאס איז נתחדש געווארן פורים, דעם ענין איז נתחדש געווארן פורים, א איד אליין קען קיין עבירה נישט טון, ווי קען ער יע טון א עבירה ווייל ער רעדט זיך איין אז ער וועט בלייבן א איד, מיר האבן נישט קיין השגה, הא? איך ווייס נישט צו דאס איז פרק י"ח, אין פרק י"ח רעדט די אלטע רבי מצד די נשמה, די אלטע רבי רעדט דא א ענין וואס איז העכער פון די נשמה אויכעט. די אלטע רבי רעדט א ענין ביטול וואס איז העכער פון די נשמה. סוף כל סוף איז די נשמה איז אלץ, פארוואס איז די נשמה בטל צום אייבערשטן? ווייל די נשמה זעט גדלות הקל, ווייל די נשמה איז פארבונדן מיט אים, ווייל ס'לייכט ביי אים אור אין סוף. איין מינוט, די אלטע רבי, זאל איך זאגן, פרק י"ח זאגט די אלטע רבי אז ביטול איז ווייל ס'לייכט ביי אים אור אין סוף, דא רעדט די אלטע רבי אן אנדערע זאך, ס'לייכט נישט אור אין סוף. וואס איז א איד בתוכיותו איז אן אוועקלייג.

דער גוף איז אָפּגעריסן פֿון אלוקות, און דער גוף, זײַן געשמאַק איז וועלט. און וואָס איז דער תּוך פֿון דער גוף? אַ גוף איז גרייט שטאַרבן פֿאַר אלוקות. עס שטייט, איך וועל זאָגן, עס שטייט אין חסידות, פֿאַר וואָס איז דער ענין דווקא נתגלה געוואָרן פּורים? שטייט, אַ מתן-תּורה איז דער מסירת-נפֿש געווען נאָר בכּוח, מסירת-נפֿש בפּועל איז געווען נאָר פּורים. פורים איז געווען א סכנה לפועל, ס'געווען א גזירה אויף די גופים, מ'וועט מ'וועט הרג'נען אויב מ'איז נישט מ'בלייבט אידן. און ווער האט געהאט מסירות נפש פורים? דער גוף האט געהאט מסירות נפש, און יעמאלט איז דער ענין נתגלה געווארן. דער פריערדיגער רבי ברענגט, בשעת א מענטש גייט אויף מסירות נפש לפועל, בשעת ס'בלייבט נאר מסירות נפש בכח, איז דאס וואס די נשמה איז גרייט זיך איבערגעבן צום אייבערשטן. מסירות נפש בפועל איז ווען דער גוף שטארבט. ווי שטארבט דער גוף? אין תניא פרק י"ח, די נשמה איז גרייט זיך איבערגעבן צום אייבערשטן. איך פארשטיי די נשמה איז גרייט, אבער ווי איז דער גוף גרייט? די נפש הבהמית איז אויך גרייט? ווי איז דער גוף גרייט? איז אזוי זאגט מען בשעת ס'ווערט א זמן פון מסירת נפש ווי די נשמה ווערט נתגלה און דער גוף פארגעסט ווער ער איז? שטייט אז פורים האט מען א גאנצן יאר געשטאנען אין מסירת נפש. ווי איז מען א גאנצע יאר געשטאנען אין מסירת נפש? ווייל דער גוף, אט דאס איז געווען דער חשק פון דער גוף יעמאלט אויך. דאס זאגט דער אלטער רבי מרדכי מירא דכיא. ס'איז נתגלה געווארן אז דאס איז דער תוך פון דעם גוף. א איד'ס גוף איז אויכעט הייליג, א איד'ס, דער תוך פון א איד, מען קען זיין א מגושם, און דער תוך פון א איד אלעמאל איז אז ער איז גרייט זיך אוועקלייגן צום אייבערשטן, און אן קיין שום הסבר נישט, אט דער ביטול איז נישטא אין די נשמה, די נשמה איז בטל צו אלוקות יא מיט א טעם. וואס הייסט בחיצוניות נישט? וואס איז בפנימיות אזוי? ס'נישט די נשמה, גוף איז נישט די נשמה. זאג, ס'איז אינגאנצן אנדערש, די נשמה, די נשמה איז לכתחילה א געטליכע זאך. נשמה לכתחילה איז פארבונדן מיט חלק אלוק ממעל ממש. דא רעדט מען א אנדערע זאך בכלל. דער גוף איז כביכול אפגעריסן פון געטליכקייט. וואס איז דאס דער גוף? א גוף איז א גשמיות'דיגע זאך. בשעת דו ווילסט ארויסברענגען וואס איז דער מהות פנימית פון א איד, אז זיין מהות פנימית איז אוועקלייג, דאס קענסטו זען אין גוף, נישט אין נשמה. אויב דו זאגסט אז זיין ציור איז א ציור פון אלוקות, יעמאלט האסטו שוין נישט דעם נקודה פון פון אז זיין תוך איז אוועקלייג. דווקא אין דעם וואס זיין ציור חיצוני איז עולם הזה, און מיט דעם ווייזט זיך ארויס אז זיין תוך הפנימי איז געטליכקייט.

נישט מצד למעלה, דאס איז וואס א איד איז, איש יהודי. ווי ווערט ער דאן נתהפך?